השלמת פרשת שופטים, מען האלט קאפיטל י ט, פסוק ו'. די תורה האט געהאט געזאגט אז מען דארף אראפשטעלן דריי ערי מקלט אין ארץ ישראל, און ס'זאל זיין איינגעטיילט ארץ ישראל אין דריי חלקים, ס'זאל זיין פון איבעראל גרינג אנצוקומען צום עיר מקלט, מען זאל אנגרייטן די וועג, לייגן שילדן וואס צייגן וואו צו לויפן, געט דער פסוק דעם טעם דערפון, פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח, טאמער דער גואל הדם, דער קרוב וואס וויל אויסלייזן די בלוט פון דעם געהארגעטן מענטש, וועט נאכיאגן נאך דעם מערדער בשוגג, כי יחם לבבו, ווייל זיין הארץ וועט זיך דערווארעמען, זיך אנצונעמען פאר זיין קרוב, זיין הארץ וועט זיין היציג צו די נקמה, והשיגו און ער וועט אים דערגרייכן כי ירבה הדרך, ווייל דער וועג העט זיין פיל, דער מענטש העט האבן א ווייטע וועג צו לויפן, און ער העט אים דערכאפן, ווייל ער וועט לויפן מיט א היציגקייט, והכהו נפש, און ער העט אים שלאגן א טויטן קלאפ, ולו אין משפט מות, און צו דעם רוצח קומט זיך נישט קיין דין פון טויט כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום, ווייל ער איז נישט געווען קיין שונא פאר דעם געהארגעטן פון נעכטן און אייער נעכטן, ער האט אים בכלל נישט פיינט געהאט, די גאנצע מעשה איז געווען בשוגג, זאגט רש י פן ירדוף גואל הדם, לכך אני אומר להכין לך הדרך, פאר דעם זאג איך אז דו זאלסט צוגרייטן די וועג און שרייבן מקלט מקלט אויף אלע פרשת דרכים, וערי מקלט רבים זאלסט אויך האבן אסאך ערי מקלט, ס'זאל זיין גענוג נאנט פאר דעם מענטש ער זאל קענען דארט אהין אריינלויפן פאר דער גואל הדם דערכאפט אים. פסוק ז', על כן וועגן דעם אנכי מצוך לאמור באפעל איך דיר אזוי צו זאגן שלש ערים תבדיל לך, דריי שטעט זאלסטו אפשיידן פאר דיר אין ארץ ישראל, כדי עס זאל נישט זיין צו פיל פלאץ צווישן איינס און די אנדערע, און מען זאל קענען שנעל און גרינג אנקומען צו יעדע עיר מקלט זיך ראטעווען דאס לעבן. פסוק ח', דא רעדט ער שוין פון לעתיד לבוא ווען דער אייבערשטער וועט שענקן פאר אידישע קינדער די לענדער קיני קניזי און קדמוני וואס דאס זענען אדום, מואב און עמון, וואס דאס וועט זיין בימות המשיח ווען אידן וועלן זוכה זיין ואם ירחיב השם אלקיך את גבולך טאמער דער אייבערשטער וועט אויסברייטערן דיין גרעניץ כאשר נשבע לאבותיך אזוי ווי ער האט געשוואוירן צו דיינע עלטערן פאר אברהם אבינו האט ער געזאגט אז ער גייט געבן די לענדער פון צען פעלקער ונתן לך און ער וועט דיך געבן את כל הארץ דעם גאנצן לאנד אשר דיבר לתת לאבותיך וואס ער האט גערעדט צו געבן פאר דיינע עלטערן ס'שטייט טאקע ואם ירחיב א לשון ספק אבער מען טרעפט אמאל אז דער אם איז א לשון ודאי, ואם תקריב מנחת ביכורים וכדומה פארשידענע מאל וואס מען טרעפט אין די תורה אז אם איז א ודאות, דאס איז דאך א זיכערע זאך, דער אייבערשטער האט דאך אזוי געשוואוירן פאר די עלטערן גייט ער עס זיכער מקיים זיין. די מפרשים זאגן אבער אז ס'איז יא א שטיקל ספק אויב ס'וועט אויספעלן ערי מקלט, אבער אמת איז דאך זייער שווער צו פארשטיין, לעתיד לבוא וועט דען זיין אזא זאך ווי רציחה אפילו בשוגג אז מען זאל דארפן צוקומען צו ערי מקלט? און ס'דא וואס ענטפערן אז די ערי מקלט וועלן אויספעלן פאר די גוים וואס וועלן זיך דעמאלטס מגייר זיין, זיי וועלן נאך יא האבן אלעס אזוי ווי יעצט, ס'וועט נאך זיין פעלער פון רציחה און פאר זיי וועט אויספעלן די ערי מקלט, אבער ביי אידישע קינדער וועט עס שוין נישט אויספעלן. אבער פון אר"י הקדוש ווערט געברענגט א תירוץ אז ס'דא צוויי סארטן גאולות, ס'דא א גאולה פון אחישנה, אויב אידן זענען זוכה קומט די גאולה פריער, אבער דאס איז אביסל א אומגעצייטיגטע גאולה, און אין אזא פאל איז געזאגט געווארן, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, ס'וועט נאך נישט זיין די אלע גוטע הבטחות וואס שטייט אויף לעתיד לבוא, דעמאלס וועט נאך יא זיין אזא זאך ווי מיתה מיט רציחה, און דעמאלס וועט אויספעלן ערי מקלט. אויף דעם זאגט די תורה א לשון ספק ואם ירחיב השם אלקיך את גבולך, אויב ס'וועט זיין די גאולה אין די בחינה פון אחישנה, דעמאלס וועט אויספעלן אז מ'זאל צולייגן נאך ערי מקלט, אבער אויב ס'וועט זיין די גאולה אויף א אופן פון בעתה, ס'וועט קומען אין די ריכטיגע מינוט, ביז מ'וועט אויסווארטן ס'וועט שוין זיין די תיקון השלם, דעמאלטס וועט זיין א ריכטיגע גאולה מיט אלע פיטשעווקעס, אזוי ווי ס'שטייט אין די ווערטער פון די נביאים, דעמאלטס וועט מקוים ווערן וגר זאב עם כבש, און אלע אנדערע גוטע הבטחות, דעמאלטס וועט נישט זיין מער קיין מיתות, וועט נישט זיין מער קיין רציחה אפילו בשוגג, און דעמאלטס וועט טאקע נישט אויספעלן קיין ערי מקלט,

כי תשמר אז דו וועסט היטן את כל המצוה הזאת, די גאנצע באפעל לעשותה איר צו מאכן, אשר אנכי מצווך היום וואס איך באפעל דיר היינט דאס מיינט דו וועסט היטן די גאנצע תורה, אבער נישט סתם היטן, נאר לאהבה את ה' אלקיך, צו ליב האבן דיין באשעפער, וללכת בדרכיו כל הימים און צו גיין אין זיינע וועגן אלע טעג, טאמער דו וועסט דינען דעם אייבערשטן מיט גודל אהבה דעמאלס וועסטו זוכה זיין צו די גאולה שלימה, ויספת לך זאלסטו פארמערן פאר דיר עוד שלש ערים נאך דריי שטעט, על השלש האלה, אויף די דריי וואס מ'האט פריער גערעדט פון ארץ ישראל. זאגט רש"י ויספת לך עוד שלש הרי תשע אלעס אינאיינעם וועט זיין נײַן ערי מקלט, שלש שבעבר הירדן וואס דאס האט שוין משה רבינו אפגעשיידט, ושלש שבארץ כנען וואס ער האט גערעדט אין די פריערדיגע פסוקים אז ווען מ'קומט אריין קיין ארץ ישראל זאל מען דאס אפשיידן, ושלש לעתיד לבוא דריי וואס מ'וועט אפשיידן לעתיד לבוא. פסוק י, ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר השם אלקיך נותן לך נחלה, ס'זאל נישט פארגאסן ווערן קיין אומשולדיג בלוט אין דיין לאנד, וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער געבט פאר דיר פאר אן ארבטייל, והיה עליך דמים, טאמער ס'וועט יא פארגאסן ווערן, און דו האסט נישט צוגעשטעלט קיין עיר מקלט, דעמאלט וועט זיין אויף דיר א שולד פון בלוט. פסוק יא, וכי יהיה איש שונא לרעהו טאמער א מענטש וועט זיין א פיינט פאר זיין חבר וארב לו און ער וועט לאקערן אויף אים וקם עליו און ער וועט אויפשטיין אויף אים והכהו נפש און ער וועט אים הרג'נען אויף טויט ומת און ער וועט שטארבן ונס און ער וועט אנטלויפן אל אחת הערים האל צו איינע פון די ערי מקלט זאגט רש"י וכי יהיה איש שונא לרעהו על ידי שנאתו דורך דעם וואס ער האט אים פיינט הוא בא לידי וארב לו קומט ער צו לאקערן אויף אים און אים הרג'נען מכאן אמרו פון דא האבן חזל געזאגט עבר אדם על מצוה קלה טאמער א מענטש האט עובר געווען אפילו אויף א לייכטע מצוה סופו לעבור על מצוה חמורה וועט ער קומען עבירה גוררת עבירה עובר זיין אפילו אויף א הארבע מצוה. פי שעבר על לא תשנא האט פיינט געהאט א איד סופו לבא לידי שפיכות דמים לכך נאמר פאר דעם שטייט דא וכי יהיה איש שונא לרעהו וואס דאס פעלט באמת נישט אויס ס'זאל שטיין שהיה לו לכתוב ער וואלט געקענט שרייבן וכי יקום איש וארב לרעהו והכהו נפש ס'איז נישט קיין שום נפקא מינה לגבי איינער וואס הרג'ט במזיד צו דאס איז געקומען מחמת שנאה צו ווייל ער האט אים געוואלט בארויבן פון זיין געלט אבער די תורה שרייבט אז דאס איז געווען מחמת שנאה כדי דיר צו לערנען אז דו זאלסט נזהר זיין אפילו פון לייכטע עבירות כדי דו זאלסט נישט צוקומען צו הארבע עבירות. פסוק יב, אויב א הורג במזיד גייט אריין אין עיר מקלט ושלחו זקני עירו, זאלן די עלטסטע, די חכמים, די סנהדרין פון זיין שטאט שיקען ולקחו אותו משם און זיי זאלן אים ארויסנעמען פון דארט ונתנו אותו און זיי זאלן אים איבערגעבן ביד גואל הדם אין די הענט פון דעם אויסלייזער פונעם בלוט, די קרוב פונעם פארשטארבענעם ומת און ער זאל שטארבן. פסוק יג, לא תחוס עינך עליו, זאלסט נישט פארשוינען דיין אויג אויף אים, זאלסט נישט רחמנות האבן אויף אים, ובערת און דו זאלסט אויסרוימען דם הנקי, דאס אומשולדיג בלוט מישראל פון צווישן די אידן, דער תרגום זאגט די פשט, דער וואס האט פארגאסן די אומשולדיג בלוט זאלסטו אויסרוימען פון צווישן די אידן, וטוב לך, און דעמאלטס וועט דיר זיין גוט, ווייל אז דו וועסט נקמה נעמען אינעם רוצח, וועט ער נישט קענען הרג'נען מער, און אלע אנדערע מענטשן וועלן זיך אפלערנען פון דעם, און ס'וועט זיין ווייניגער רוצחים צווישן אידן. זאגט רש"י, לא תחוס עינך עליו, פארוואס דארף דא שטיין אז מען זאל נישט שוינען אויף אים מער ווי ביי אלע אנדערע פלעצער ווי מען הרג'עט א מענטש דורך בית דין? שלא תאמר, כדי דו זאלסט נישט זאגן, הראשון כבר נהרג, דער ערשטער מענטש איז דאך שוין גע'הרג'עט געווארן, למה אנו הורגים את זה? פארוואס זאלן מיר הרג'ענען דעם מענטש אויכעט ונמצאו שני ישראלים הרוגים צוויי אידן וועלן ווערן געהרג'עט וואס פעלט עס אויס לאמיר אים לאזן לעבן פאר דעם זאגט די תורה ניין חס ושלום אז דו האסט רחמנות אויף רוצחים איז דאס אן אכזריות ווייל דער רוצח אז דו לאזט אים לעבן וועט ער ווייטער הרג'ענען און אלע אנדערע מענטשן וועלן זען אז רציחה איז א לייכטע זאך און מען וועט נישט אזוי נזהר זיין דערין ממילא אויב דו ווייסט וואס איז גוט פאר דיר זאלסטו אויסרוימען דעם דם הנקי מישראל מיטן הרג'נען פון דעם רוצח. מפרשים זאגן א פשט אויף ובערת דם הנקי מישראל אז די בלוט וואס איז פארגאסן געווארן פון דעם אומשולדיגן מענטש ס'זידט און ס'קאכט און ס'ווערט נישט איינגעשלינגען אין דער ערד, ס'וויל בלייבן אויפגעדעקט כדי יעדער זאל זען און זיך אננעמען דערפאר, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געשאלטן די ערד ווען קין האט געהארגעט הבל, האט זיך פארשאלטן די האט דער אייבערשטער פארשאלטן די ערד ווייל זי האט אריינגענומען די בלוט פון הבל וואס האט עס פארדעקט, נאר ווען מען טוט הרג'נען דעם רוצח, דעמאלטס שטילט זיך איין די פארגאסענע אומשולדיג בלוט, ובערת דם הנקי מישראל, דעמאלטס ווערט אויסגערוימט די דם הנקי, וואס ביז יעצט איז עס געווען אויף די אויבערפלאך, ס'האט נישט געוואלט ווערן איינגעזאפט אין דער ערד, יעצט ווערט עס אוועקגענומען, ווייל מען האט זיך שוין אנגענומען דערפאר, און מען האט שוין געהארגעט דעם רוצח. פסוק י ד, לא תסיג דו זאלסט נישט אוועקרוקן גבול רעך די גרעניץ פון דיין פריינד אשר גבלו ראשונים וואס די פריערדיגע די ערשטע האבן באגרעניצט, די פריערדיגע מענטשן האבן אראפגעשטעלט א גרעניץ צווישן איין פעלד און די אנדערע, זאלסטו נישט קומען דאס אוועקרוקן, בנחלתך אין דיין ארבטייל אשר תנחל וואס דו וועסט ארבן בארץ אין דעם לאנד אשר ה' אלוקיך דער אייבערשטער דיין באשעפער נותן לך געבט צו דיר לרשתה איר צו ארבן. זאגט רש י לא תסיג גבול, לשון נסוגו אחור, טרעטן אויף אהינטער, זיך אוועקרוקן. שמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור, ער טוט אוועקרוקן די סימן וואס מען האט אראפגעשטעלט וואו ס'צוטיילט זיך די קרקע, און ער רוקט עס אריין לתוך שדה חברו אינמיטן דעם חבר'ס פעלד למען הרחיב את שלו כדי ער זאל אויסברייטערן זיין שטח. שטעלט זיך רש י והלא כבר נאמר לא תגזול דאס הייסט דאך א גזילה טאמער ער טוט דאס באהאלטענערהייט האט ער גע'גזל'ט פון יענעם א שטיקל קרקע, מה תלמוד לומר לא תסיג פארוואס דארף שטיין א עקסטערע לאו, למד דאס לערנט אונז על העוקר תחום חברו ווער ס'רייסט אויס די גרעניץ פונעם חבר שעובר בשני לאוון, ס'דא צוויי לאוון לא תגזול און לא תסיג גבול, יכול אף בחוץ לארץ איז אויך דא צוויי לאוון תלמוד לומר בנחלתך אשר תנחל וגומר, בארץ ישראל איז ער עובר בשני לאוון, בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לא תגזול. דער רמבן לערנט אז אין דעם פסוק ליגט נאך א זאך, ווען די אידן קומען אריין קיין ארץ ישראל, גייט מען דאך צוטיילן דאס לאנד צו אלע שבטים על פי הגורל, דורך יהושע בן נון מיט אלעזר הכהן מיט די סנהדרין, זאל נישט א מענטש קומען האבן טענות און זאגן מען האט מיר נישט צוגעטיילט קיין גוטע חלק, און ער וועט קומען רוקן די גרעניץ צווישן זיך און זיין חבר, אדער צווישן איין שבט און די אנדערע, א מענטש וועט האבן טענות אויף די חלוקה וואס מען האט געמאכט דורך דעם גורל, זאגט דער פסוק, דו טארסט נישט אוועקרוקן די גרעניץ פון אשר גבלו ראשונים, די פריערדיגע, יהושע מיט אלעזר, מיט די אלע סנהדרין, דו מוזט זיין צופרידען און גלייבן אז וואס זיי האבן געטון איז געווען ברוח הקודש. און די סמיכות פון די פסוק און די פריערדיגע פרשה וואס רעדט זיך פון רציחה, זאגט דער אבן עזרא, ווייל ווען מען רוקט אוועק א גרעניץ צווישן איינעם און דעם צווייטן, הייבט אן גיין מכות, און עס קען צוקומען צו רציחה. פסוק ט ו, לא יקום עד אחד באיש, ס'טאר זיך נישט אויפשטעלן א איינצעלע עד אויף א מענטש, עדות זאגן, די המשך פון דעם מיט די פריערדיגע פרשה, ווייל געווענליך ווען מען וועט אוועקרוקן א גרעניץ צווישן איינעם און דעם אנדערן וועט מען זיך שטעלן צו א דין תורה, זאגט ער אבער אן, דו זאלסט נישט נעמען א עד אחד, זאל זיך אויפשטעלן עדות זאגן אויף איינעם לכל עוון ולכל חטאת, סיי פאר א זינד פון במזיד סיי פאר א זינד פון א שוגג בכל חטא אשר יחטא סיי וועלכע זינד דער מענטש וועט זינדיגן, נאר על פי שני עדים, לויט די ווארט פון צוויי עדות, או על פי שלושה עדים אדער די ווארט פון דריי עדים, יקום דבר וועט באשטעטיגט ווערן די זאך. זאגט רש י, עד אחד, זה בנה אב, דאס איז א בנין אב, אז כל עד שבתורה, וואו ס'שטייט אין די תורה די ווארט עד, אפילו ס'איז א לשון יחיד מיינט עס אבער שניים, א גאנצע סעט עדות רופט זיך אן עד, אלא אם כן פרט לך בו אחד, נאר אז ס'שטייט ארויסגעשריבן קלאר אחד אזוי ווי דא דעמאלטס מיינט עס איינער. לכל עוון ולכל חטאת. להיות חברו נענש על עדותו לא עונש גוף ולא עונש ממון. אין כלל פון די ווארט עוון איז יעדע מין שטראף וואס מען געט פאר א מענטש, סיי מען באשטראפט אים דעם קערפער מען געט אים מלקות, סיי מען געט אים מיתה, און סיי א שטראף פון געלט. און לכל חטאת שטייט אין ספרי דאס גייט ארויף אז מען זאגט אז יענער האט געזינדיגט בשוגג און ער דארף ברענגען א קרבן חטאת. אבל קם הוא לשבועה, ווייל די פסוק רעכנט אויס עוון און חטאת, וויל ער ארויסברענגען מיט דעם אז ס'איז דא איין זאך וואס א עד אחד איז יא מחייב און דאס איז א שבועה. אמר לחבירו, טאמער א מענטש האט געזאגט פאר זיין חבר תן לי מנה שהלויתיך, געב מיר צוריק די מנה וואס איך האב דיר געבארגט. אמר לו, זאגט אים יענער, אין לך בידי כלום, דו האסט ביי מיר גארנישט, ער לייקנט די גאנצע זאך. ועד אחד מעידו שיש לו, איז דא איין עד וואס ער האט יא געזען ווי ער האט געבארגט ביי אים. חייב לישבע לו איז ער מחייב דעם מענטש צו שווערן אז ער האט גארנישט געבארגט, און א עד אחד איז מחייב די שבועה. על פי שני עדים, ולא שיכתבו עדותם באיגרת וישלחו לבית דין, נישט אז זיי זאלן אראפשרייבן זייער עדות'שאפט אין א בריוו און דאס שיקן צום בית דין, ס'מוז זיין דורך זייער ווארט פון מויל. ולא שיעמוד תורגמן בין העדים ובין הדיינים ס'טאר אויך נישט שטיין קיין דאלמעטשער צווישן די עדים און די דיינים, די דיינים מוזן פונקטליך פארשטיין די ווערטער וואס קומט ארויס פון די מויל פון די עדים. איי וויאזוי ארבעט דאס? עדים וואס שרייבן אונטער אויף א שטר און מען נוצט דאס אלס א באווייז, ס'איז דאך נישט פון זייער מויל, ס'איז דאך נאר פון זייער שריפט. זאגט דער רמב ם אז דאס איז א דרבנן'דיגע תקנה שלא תנעול דלת בפני לווים מענטשן זאלן נישט מורא האבן צו בארגן איינער פארן אנדערן ווייל ס'איז אזוי שווער ארויסצובאקומען, האט מען מתקן געווען אז ס'איז גענוג א שטר. פסוק טז, כי יקום עד חמס באיש, טאמער ס'וועט אויפשטיין א פאלשע עדות'שאפט אויף א מענטש, צוויי עדים וועלן קומען עדות זאגן אויף א מענטש, לענות בו סרה, עדות זאגן אין אים, א זאך וואס איז אינגאנצן אפגעקערט, ס'הייבט זיך נישט אן און ס'לאזט זיך נישט אויס, זיי זענען בכלל נישט דארטן געווען, מ'האט זיי מזים געווען, עמנו הייתם, זאגט רש י. לענות בו סרה דבר שאינו א זאך וואס איז נישט אמת, שהוסר העד הזה מכל העדות הזאת, די עדים זענען געווארן אפגעטוהן פון די גאנצע עדות'שאפט, כיצד? שאמרו להם מ'האט זיי געזאגט והלא עמנו הייתם באותו היום במקום פלוני, ס'קומען צוויי פרישע עדים און זיי זאגען פאר די ערשטע צוויי, עטס זענטס דאך געווען מיט אונז דעם זעלבן מינוט אין א צווייטע פלאץ ממילא קען נישט זיין אז עטס האטס מיטגעהאלטן אזא מין פרשה. פסוק יז ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' זאלן זיך אראפשטעלן די צוויי מענטשן וואס צו זיי איז די קריגעריי פארן אייבערשטן, בפשטות גייט עס ארויף אויף די צווייטע כת עדים וואס זיי קומען מזים זיין, זיי ווילן דא מאכן א קריגעריי מיט די ערשטע כת עדים, דארפן זיי זיך אראפשטעלן פארן אייבערשטן פאר די דיינים און מען דארף זיי אויספארשן ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק, אבער חזל דרש'נען פון די שני האנשים אז דאס גייט ארויף אויף די עדים, און אשר להם הריב גייט ארויף אויף די בעלי הדין, אז סיי די עדים און סיי די בעלי הדין דארפן שטיין, בשעת די עדות'שאפט דארפן זיי שטיין, און בשעת די גמר הדין דארפן די בעלי דינים שטיין, און מען לערנט ארויס פון אנשים אז פרויען זענען פסול לעדות, לפני הכהנים, פאר די כהנים, וואס זיי זענען געווען פון די סנהדרין, פון די דיינים והשופטים און די ריכטער אשר יהיו וואס וועלן זיין בימים ההם אין יענע טעג. זאגט רש י ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר מ'רעדט פון עדים, ולמד און דאס לערנט אונז שאין עדות בנשים פרויען קענען נישט עדות זאגן ולמד און ס'לערנט אויכעט ארויס שצריכין להעיד עדותן מעומד, זיי דארפן עדות זאגן שטייענדיג. אשר להם הריב, אלו בעלי הדין, ס'ווי גלייך ס'וואלט געשטאנען ואשר להם הריב, אויך די מענטשן וואס צו זיי איז די קריגעריי, די בעלי הדין, דארפן זיך אויך שטעלן לפני השם. זאגט רש י לפני ה', יהיה דומה להם, ס'זאל זיין גלייך ביי זיי, כאילו עומדין לפני המקום כאילו זיי שטייען פארן אייבערשטן, שנאמר בקרב אלהים ישפט, דער אייבערשטער טוט משפט'ן צווישן די דיינים. אשר יהיו בימים ההם. יפתח בדורו, אפילו יפתח, וואס ער איז געווען א שוואכער פירער, אין זיין דור, איז אזוי חשוב כשמואל בדורו אזוי ווי שמואל דער גרויסער צדיק אין זיין דור, צריך אתה לנהוג בו כבוד, דו מוזט נוהג כבוד זיין, ווייל ער איז דער שופט שבימיך. פסוק יח, ודרשו השופטים היטב, די ריכטער וועלן גוט אויספארשן, גוט איבערפרעגן, די צווייטע כת עדים, זען צו ס'איז טאקע אזוי ווי זיי זאגן, והנה און ס'שטעלט זיך ארויס, עד שקר העד, דער ערשטע סעט עדים זענען געווען פאלשע עדות, זיי האבן פאלש עדות געזאגט, שקר ענה באחיו, ער האט פאלש עדות געזאגט אין זיין ברודער, זאגט רשי, ודרשו השופטים היטב על פי המזימין אותם, דורך די ווארט פון די וואס זענען זיי מזים, זיי פרעגן זיי אפ, דורך דעם טוט מען מברר זיין וואס די מעשה איז דא געווען, שבודקים וחוקרים את הבאים להזימם בדרישה ובחקירה, מען פרעגט זיי אויס מיט אלע דרישות און חקירות, זען צו ס'איז ריכטיג וואס זיי זאגן עמנו הייתם, והנה, עד שקר, כל מקום שנאמר עד, סתם בשניים הכתוב מדבר. די עד שקר מיינט א פאלשע סעט עדים. פסוק יט. ועשיתם לו זאלט עטץ מאכן צו דעם ערשטן כת כאשר זמם לעשות לאחיו אזוי ווי ער האט געוואלט טוהן פאר זיין ברודער, ובערת הרע מקרבך און דו זאלסט אויסרוימען דאס שלעכטס פון צווישן דיר. זאגט רשי כאשר זמם ולא כאשר עשה. און נישט אזוי ווי ער האט שוין געטון. מכאן אמרו פון דא האבן חכמים געזאגט, הרגו, טאמער דער ערשטער כת עדים האט מצליח געווען צו הרג'ענען דעם בעל דין אויף זייערע ווערטער, אין נהרגין ווערן זיי שוין נישט געהארגעט אפילו מען פרעגט זיי אפ און מען זעט אז זיי זענען געווען א פאלשע כת עדים, טאר מען זיי נישט הרג'ענען. הגם ס'איז דאך א קל וחומר, מה דאך אויף א מחשבה רעה וואס זיי האבן געוואלט טון, זיי האבן געפלאנט צו טון, הרג'ט מען זיי, כל שכן אויף א מעשה, אבער אין עונשין מן הדין, אין די תורה שטייט נאר כאשר זמם און נישט כאשר עשה, און ס'איז דא עטליכע טעמים אין די מפרשים פארוואס דאס איז טאקע אזוי, איינע פון די טעמים איז אז אויף א מחשבה רעה צו הרג'נען א מענטש אומשולדיג קענען זיי נאך האבן א כפרה, און די מיתה וואס מען הרג'עט זיי איז א כפרה אויף זיי, אבער אויב מען האט שוין געהארגעט דעם ערשטן מענטש איז די חטא אזוי הארב אז ס'איז שוין נישט דא קיין כפרה פאר זיי, די אייבערשטער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן נתכפר ווערן מיט די מיתה, ער האט געוואלט זיי באשטראפן, און פאר דעם האט ער געזאגט פאר די בית דין ועשיתם לו כאשר זמם, נאר אויב ער האט געוואלט טון עפעס דעמאלטס קענט עטץ נקמה נעמען פון אים, אבער אויב ער האט שוין אויסגעפירט זיין בייזוויליגע אקט און מען האט שוין געהארגעט דעם ערשטן מענטש, דעמאלטס וועל איך שוין זיך אריינמישן און איך וועל אים באשטראפן, ווייל ער דארף האבן א שווערערע עונש, ס'איז נישט גענוג סתם א מיתה. דער רמבן זאגט דא אז דאס איז אלעס פאר די כבוד פון די בית דין, אויב מען זאל מקיים זיין די דין ביי עדים זוממין אפילו נאכדעם וואס מען האט שוין געהארגעט דעם ערשטן מענטש, וועלן מענטשן האבן טענות אויף בית דין, מענטשן וועלן זאגן געב א קוק, בית דין האט געהארגעט א אומשולדיגן מענטש, ממילא האט די תורה געזאגט, אויב ס'איז שוין אזוי געווען אז מען האט שוין געהארגעט דעם ערשטן מענטש, איז א סימן אז ס'איז זיך יענעם געקומען מיתה אויב נישט צוליב די מעשה איז עס צוליב א צווייטע סיבה, דער אייבערשטער האט עס אזוי אונטערגעפירט אז די בית דין זאל נישט גענוג מברר זיין און זיי זאלן נישט ארויפקומען אויפן אמת און מען האט אים געהארגעט, אבער די מענטשן וואס האבן עדות געזאגט פאלש, זיי זאל מען נישט יעצט הרג'ענען, כאילו זיי האבן אמת'דיג עדות געזאגט ווייל ס'איז זיך יענעם געקומען מיתה, און אויב ס'איז זיך יענעם נישט געקומען וועט שוין דער אייבערשטער האבן זיינע וועגן וויאזוי צו באשטראפן די ערשטע כת עדים, מען האט עס אוועקגענומען פון די הענט פון די דיינים, ס'ליגט אינעם האנט פונעם אויבערשטן. ס'דא נאך א פשט פונעם בכור שור, ווערט אויסגעשמועסט אין משך חכמה, זאגט ער אויב ס'וואלט געווען די הלכה אז אפילו נאכדעם וואס מ'הרג'עט דעם נידון זאל מען נאך קענען מקיים זיין די דין הזמה אין די עדים, וואלט געווען אז יעדע מאל וואס עדים זענען מחייב א מענטש מיתה, וועלן די גואלי הדם, די קינדער, צו די עלטערן פון דעם געהארגעטן, גיין דינגען פאלשע עדות וואס זיי זאלן קומען מזים זיין די ערשטע עדים כדי מען זאל זיי געבן מיתה פשוט ווייל ס'קאכט זיי, ס'ברענט זיי די נקמה, און ס'אין לדבר סוף, זיי וואלטן געברענגט עדים מזים צו זיין די ערשטע כדי מען זאל זיי הרג'ענען, פאר דעם האט די תורה געזאגט אז נאכדעם וואס מען האט שוין אויסגעפירט דעם מיתה איז שוין נישט דא אזא זאך ווי מזים זיין אז מען זאל קענען געבן פאר יענעם פאר די עדים זוממין די מיתה וואס זיי האבן געוואלט געבן אבער ווילאנג מען האט נאכנישט געהארגעט דעם מענטש דעמאלטס וועט נישט דער נידון ברענגען פאלשע עדים מזים צו זיין די ערשטע עדות ווייל ער האט מורא אז אויב ער וועט ברענגען עדים זיי מזים צו זיין וועלן זיי מורא האבן פאר זייער לעבן און זיי וועלן אדער אפירקראצן אמת'ע עדות אז זיי זענען גערעכט, אדער וועלן זיי אויך דינגען פאלשע מענטשן צו קומען עדות זאגן אויף זייער זייט, און מען וועט גיין הרג'ענען די פאלשע עדים וואס זענען געקומען מחייב זיין די ערשטע כת עדים. איז אין אזא מין פאל וואס דער נידון לעבט נאך, וועט ער זיך נישט זוכן קיין עדים המזימין, ער וועט זוכן מענטשן זאלן קומען סתם מכחיש זיין די עדים און נישט זיי מזים זיין, ווייל ווען מ'איז עס מכחיש איז עס נישט קיין טויט שטראף אויף די ערשטע כת, וועלן זיי זיך נישט אזוי שטארק מוסר נפש זיין צו גיין אפווענדן די פאלשע עדות וואס קומען אקעגן זיי, ס'שטערט שוין נישט אזוי ווייט ווילאנג מ'הרג'עט זיי נישט אליין, ממילא האט די תורה געזאגט, ווילאנג דער מענטש לעבט נאך קען מען טאקע מקיים זיין די דין הזמה, אבער איינמאל ער איז שוין געשטארבן, האב איך מורא אז מענטשן וועלן דינגען פאלשע עדות צו קומען מזים זיין, מען האט נישט וואס צו פארלירן, אין אזא מין פאל האט די תורה חושש געווען אויף דעם, ס'איז אין לדבר סוף, און די תורה האט געזאגט דווקא כאשר זמם ולא כאשר עשה. זאגט רש"י לעשות לאחיו, מה תלמוד לומר לאחיו, למד דאס לערנט אונז על זוממי בת כהן נשואה, באמת איז א מחלוקה צו ביי נשואה איז געזאגט געווארן די הלכה פון בת כהן בשריפה, דא האט רש"י אנגענומען ווי די שיטה, ס'איז דא וואס זאגן אז נאר ביי ארוסה, על כל פנים זאגט רש"י אז די דין קומט זאגן אז אויב מענטשן זענען געקומען פאלש עדות זאגן אויף א פארהייראטע טאכטער פון א כהן, אז זי האט מזנה געווען, און מען האט זיי מזים געווען, שאינן בשריפה, זאל מען זיי נישט פארברענען, אזוי ווי זיי האבן געוואלט טון פאר די בת כהן, אלא נאר כמיתת הבועל שהיא בחנק, זיי באקומען די מיתה וואס זיי האבן געוואלט געבן פארן בועל, דער מאן וואס האט געוואוינט מיט די בת כהן, וואס ער באקומט חנק, שנאמר, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק היא באש תשרף, נאר זי ווערט פארברענט אין פייער, היא ולא בועלה, דער בועל באקומט חנק אזוי ווי ביי א געווענליכע אשת איש, לכך נאמר כאן לאחיו, פארדעם שטייט דא אין פסוק כאשר זמם לעשות לאחיו ולא כאשר זמם לעשות לאחותו, נישט אזוי ווי מ'האט געוואלט טון פאר די שוועסטער פאר די בת כהן, נאר אזוי ווי מ'האט געוואלט טון פאר איר בועל, דער ברודער. אבל בכל שאר מיתות, ביי אלע אנדערע מיתות, וואס א מענטש קומט עדות זאגן אויף א פרוי אז זי איז מחויב מיתה, השווה הכתוב אישה לאיש, האט די תורה צוגעשטעלט א פרוי צו א מאן ס'האט אלעס די זעלבע הלכה, וזוממי אישה, טאמער מענטשן קומען פאלש עדות זאגן אויף א פרוי אז זי איז מחויב מיתה נהרגין ווערן זיי פונקט אזוי געהארגעט כזוממי איש אזוי ווי זיי זאגן פאלשע עדות אויף א מאן, כגון, שהעידוה מ'האט עדות געזאגט אויף איר שהרגה את הנפש אז זי האט געהארגעט איינעם אדער שחיללה את השבת, נהרגין במיתתה ווערן זיי יא געהארגעט מיט די זעלבע מיתה וואס זיי האבן געוואלט איר געבן. שלא מיעט כאן אחותו אלא במקום שיש לקיים בהן הזמה במיתת הבועל נאר אין אזא פאל ווי א בת כהן וואס דא איז דא צוויי סארטן מיתות מען קען געבן די מיתה וואס זיי האבן איר געוואלט געבן און מען קען געבן די מיתה וואס זיי האבן אים געוואלט געבן דעמאלטס האט די תורה ממעט געווען אז מען קוקט נישט אויף די שוועסטער מען קוקט אויף די ברודער אבער סתם אזוי ווען זיי קומען עדות זאגן אויף א פרוי באקומען זיי געהעריג די מיתה וואס זיי האבן איר געוואלט געבן די משך חכמה זאגט א סברא פארוואס טאקע די תורה האט געזאגט לאחיו ולא לאחותו. ווייל די תורה האט זייער געשוינט אויף די כבוד פון די משפחה פונעם כהן גדול, ווי מען זעט טאקע אז די תורה האט אזוי מחמיר געווען ווען די בת כהן וועט מזנה זיין אז ס'קומט זיך איר א הארבערע מיתה, זי באקומט שריפה, אבער דא ווי ס'איז געווען א פאלשע קלאגע, סתם עדים זוממין האבן ארויסגעלאזט א שם אויף איר אז זי האט מזנה געווען, אויב וואלט די הלכה געווען אז מען דארף די עדים זוממין אויכעט געבן שריפה, וועלן מענטשן פרעגן פארוואס עפעס פארברענט מען די עדים, אה ווייל זיי האבן עדות געזאגט אויף א בת כהן אז זי האט מזנה געווען, איז קודם וועט זיין די געשפרעך אין גאס אז די בת כהן האט מזנה געווען, און ס'וועלן זיין מענטשן וואס וועלן זאגן ווער זאגט אז די עדים זענען געווען פאלשע, אפשר זענען זיי גערעכט, עס איז דאך צוויי קעגן צוויי, ס'איז א גאנצע חידוש דאס וואס די תורה זאגט אז עדים זוממין, די עדים המזימים זענען מער באגלייבט ווי די עדים זוממין, ס'וועלן זיין מענטשן אין גאס וואס וועלן מער גלייבן די ערשטע כת ווי די צווייטע. ממילא העט בלייבן אזא שם רע אויף די משפחה פונעם כהן גדול, פאר דעם האט די תורה געזאגט געב נישט קיין שריפה, געב חנק, וואס חנק איז א זאך וואס מען געבט פאר זייער אסאך מיתות, און נישט דווקא אויף עריות, מה שאין כן שריפה איז א זעלטענע זאך און ס'גייט געווענליך נאר ביי עריות, ממילא. דאס איז די סברה וואס עס שטייט אונטער דעם ווייל די תורה האט חושש געווען אויף די כבוד פונעם כהן גדול אז מען זאל נישט בארעדן זיין טאכטער וואס דאס קען צושטאנד קומען דורך דעם וואס מען געבט פאר די עדים זוממין שריפה און דערפאר האט די תורה געוואלט אז מען זאל זיי געבן ענדערש חנק פסוק כ', והנשארים און די פארבליבענע, ישמעו וועלן הערן אז מען האט געהארגעט עדים זוממין ויראו וועלן זיי מורא האבן צו קומען פאלש עדות זאגן, ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך זיי וועלן נישט פארמערן נאך צו טון אזוי ווי די שלעכטע זאך אינצווישן דיר. זאגט רש"י ישמעו ויראו, מכאן פון דא זעט מען שצריכין הכרזה, מען דארף דאס אויסרופן איש פלוני ופלוני נהרגין על שהוזמו בבית דין, דער און דער מענטש ווערן געהארגעט ווייל זיי זענען מוזם געווארן ביים בית דין. פסוק כא, ולא תחוס עינך, דו זאלסט נישט שוינען דיין אויג אויף די פאלשע עדים, נפש בנפש, איינער וואס האט געוואלט איינעם הרג'נען, דארף מען אים הרג'נען, עין בעין, טאמער ער האט געוואלט יענער זאל באצאלן די שאדן פון א אויג, דארף ער דאס באצאלן, שן בשן, א צאן פאר א צאן, יד ביד, א האנט פאר א האנט, רגל ברגל, א פיס פאר א פיס. זאגט רש"י עין בעין מיינט ממון וכן שן בשן. ווייל באמת איז די גאנצע עין בעין שן בשן איבריג, ס'שטייט דאך שוין ועשיתם לו כאשר זמם, נאר מ'לערנט ארויס פון דעם יד ביד אז דאס מוז זיין געלט, דבר הניתן מיד ליד, אגב וואס די תורה האט שוין געשריבן יד ביד האט ער שוין אויכעט געשריבן עין בעין שן בשן און רגל ברגל. קאפיטל כ', פסוק א', כי תצא למלחמה על אויביך, אז דו וועסט ארויסגיין אין מלחמה אקעגן דיינע פיינט, דעמאלטס איז יא דא פעלער ווי מען דארף שוינען, אין די פריערדיגע פסוק איז געשטאנען אז עדים זוממין טאר מען נישט פארשוינען, אבער ס'איז דא געוויסע פעלער ווי מען דארף יא שוינען, זאגט דער אבן עזרא, א מענטש האט זיך געבויט א הויז און האט עס נאכנישט געהאט די געלעגנהייט צו באנייען, ער האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן און האט נאכנישט געגעסן דערפון, ער האט גענומען א פרוי איר מקדש געווען און האט נאכנישט חתונה געהאט מיט איר, ביי די פעלער דארף מען יא רחמנות האבן אויף אים און אים צוריקשיקן פונעם פראנט. זאגט די פסוק ווען די וועסט ארויס גיין אויף א מלחמת הרשות אקעגן דיינע פיינט וראית און די וועסט זען סוס ורכב פערד און רייטוועגענער עם רב ממך א גרויסע פאלק ס'איז מער פון דיר לא תירא מהם זאלסטו נישט פארכטן פון זיי כי השם אלקיך עמך ווייל דער אייבערשטער דיין באשעפער איז מיט דיר די דארפסט האבן יראת שמים און די יראה דארף איבערשטייגן און איבערוועגן די קלענערע יראה פון א בשר ודם המעלך מארץ מצרים וואס דער אייבערשטער האט דיך ארויסגענומען פון לאנד מצרים, פונקט ווי ווען מען איז ארויס פון מצרים זענען אידן געווען אינגאנצן פארלוירן, מען איז געווען ארומגענומען, די מצריים פון איין זייט, די ים פון די צווייטע זייט, די מדבר פון די אנדערע זייט, מען האט נישט געוואוסט ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן און דער אייבערשטער האט געמאכט קריעת ים סוף, אזוי אפילו דו דערזעסט דיך יעצט אין א שווערע קאמף אקעגן דעם שונא, און דו מיינסט אז עס איז נישטא קיין האפענונג, ביסט ארומגענומען פון אלע זייטן, זאלסטו וויסן אז דער אייבערשטער איז מיט דיר, און דו האסט נישט וואס מורא צו האבן. זאגט רש י כי תצא למלחמה. רש י שטעלט זיך אויף די סמיכות, געווענליך, נישט איבעראל איז רש י מפרש די סמיכות הכתובים, אבער דא איז דא שווער א אויבן אויפיגע קשיא, אז די תורה וואלט געדארפט שטעלן די פרשה פון מלחמה נענטער צו פרשת כי תצא, נאך די פרשה פון עגלה ערופה וואס שטייט סוף פרשת שופטים, עגלה ערופה וואלט מען געדארפט אהער ברענגען דא ווי מען רעדט פון באצאלן געלט און פון עדים זוממין פון הרג'נען פון רציחה פון פון די ערי מקלט דא וואלט ער געדארפט שטעלן די פרשה פון עגלה ערופה פארוואס האט מען אויפגעטוישט און געשטעלט די פרשה פון מלחמה אהער זאגט רש י סמך הכתוב יציאת מלחמה לכאן די תורה האט נאנט געשטעלט דאס ארויסגיין צו מלחמה אהער לומר לך דיך צו זאגן שאין מחוסר אבר יוצא למלחמה א מענטש וואס ס'פעלט אים א גליד גייט נישט ארויס אין מלחמה אריין, פארשטייט זיך טאקע נאר במלחמת הרשות, במלחמת מצוה גייט יעדער איינער אפילו א מחוסר אבר, אבער במלחמת הרשות וואס מען רעדט דא, גייט נישט ארויס א מחוסר אבר, און וויאזוי לערנט מען דאס ארויס? ווייל עיין בעיין שן בשן האט דאך רש י אראפגעברענגט אז דאס מיינט געלט, קומט אויס אז דער מענטש ווערט בכלל נישט מחוסר אבר, אויב ער האט אלע אברים דעמאלט כי תצא למלחמה על אויביך. דבר אחר נאך א פשט אז דאס האט נישט דווקא א שייכות מיט די פריערדיגע פסוק, נאר מיט די גאנצע פריערדיגע פרשה, לומר לך ס'קומט דיר זאגן אם עשית משפט צדק טאמער דו האסט געטון א ריכטיגע משפט, מובטח אתה ביסטו פארזיכערט, שאם תצא למלחמה אתה נוצח אז דו וועסט ארויסגיין אין מלחמה וועסטו באזיגן, וכן דוד הוא אומר דוד המלך האט שוין געזאגט עשיתי משפט וצדק כ'האב געטון די משפט און די צדק בל תניחני לעושקי זאלסט מיך נישט לאזן אין די הענט פון מיינע בארויבער. על אויביך יהיו בעיניך כאויבים, די אלע זאלן זיין באטראכט ביי דיר ווי פיינט, אל תרחם עליהם, זאלסט נישט רחמנות האבן אויף זיי, כי לא ירחמו עליך, ווייל זיי וועלן נישט רחמנות האבן אויף דיר. ווען א מענטש ווייסט אז ער האט נישט קיין שום האפענונג נאר צו באזיגן אין די מלחמה, ווייל אויב ער ווערט באזיגט וועט ער נישט האבן קיין שום האפענונג, זיי וועלן זיך אומגיין מיט אים מיט גרויס ברוטאליטעט, ווערט ער מורא'דיג געשטארקט, אין גיבור כמתייאש, א מענטש וואס ער האט נישט וואס צו פארלירן, באקומט מורא'דיגע כוחות, ממילא שטעלט מען דא קלאר פאר די אידן ווען זיי גייען ארויס אין מלחמה, ס'איז נישטא קיין שום אויסוועג, אדער גייט עטס הרג'נען דעם שונא, אדער גייען זיי זיך זייער שווער באגיין מיט ענק, ממילא זאלט עטס גארנישט רחמנות האבן אויף זיי. סוס ורכב שטייט א לשון יחיד, ווייל בעיני, אין מיינע אויגן זאגט דער אייבערשטער כולם כסוס אחד, וכן הוא אומר והכית את מדין כאיש אחד, וכן הוא אומר כי בא סוס פרעה, שטייט אלעס א לשון יחיד, עם רב ממך, ביי דיר איז עס א עם רב, בעיניך הוא רב אבל בעיני אינו רב, אין מיינע אויגן איז עס גארנישט פיל, און דערפאר האסטו נישט וואס מורא צו האבן. פסוק ב' והיה און עס וועט זיין כקרבכם אל המלחמה, ווען עטס וועט זיך דערנענטערן צו די מלחמה, ווי נאר מען גייט ארויס פון די אידישע גרעניצן, וניגש הכהן זאל דער כהן משוח מלחמה זיך דערנענטערן ודיבר אל העם און ער זאל רעדן צום פאלק, זאגט רשי כקרבכם אל המלחמה, סמוך לצאתכם מן הספר, נאנט צו ענקער ארויסגיין פון דעם גרעניץ שטאט, וניגש הכהן המשוח לכך וואס ער איז געזאלבט אויף דעם, והוא הנקרא משוח מלחמה, ודיבר אל העם בלשון הקודש, מען לערנט ארויס א גזירה שוה, דא שטייט דיבר, און ביים געבן די עשרת הדיברות שטייט משה ידבר, פונקט ווי די תורה איז געגעבן געווארן אויף לשון קודש די זעלבע זאך דא. פסוק ג' ואמר אליהם, דער כהן משיח זאגט צו די אידן, שמע ישראל, הערט צו אידן, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, עטס דערנענטערט זיך היינט צו א מלחמה אויף ענקערע פיינט, אל ירך לבבכם, עס זאל נישט אפגעווייעכט ווערן ענקער הארץ, אל תיראו, עטס זאלטס נישט מורא האבן, ואל תחפזו, עטס זאלטס ענק נישט דערשרעקן, צו זיך איבעראיילן און אנטלויפן, ואל תערצו און זאלט נישט זיין צובראכן מפניהם פון פאר זיי, די אבן עזרא זאגט אל ירך לבבכם מיינט אין הארץ זאל מען נישט מורא האבן, ואל תחפזו מיינט אז מען זאל נישט טון קיין איבערגעאיילטע שריט און אנטלויפן, ואל תערצו מיינט במעשה, נישט זיין צובראכן במעשה. זאגט רשי, שמע ישראל, די גאנצע פרשה שטייט א לשון רבים, אתם קרבים היום, פארוואס הייבט ער אן שמע און נישט שמעו? ווייל ער וויל דא זאגן א רמז אויף די קריאת שמע, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, אפילו עטס האטס נאר די זכות אז עטס ליינטס קריאת שמע, כדאי אתם שיושיע אתכם זענט עטס גענוג ווערד אז דער אייבערשטער זאל ענק העלפן. הגם אונז וועמיר שפעטער זעהן אז ווען א מענטש האט ביי זיך עבירות דארף ער זיך צוריק קערן פונעם פראנט, דאס אבער נאר יעדער יחיד פאר זיך, אויב ער זעהט אז ער ציטערט פון זיינע עבירות דארף ער זיך טאקע צוריק קערן, אבער כלל ישראל אלס א רבים איז גענוג אז זיי האבן די זכות פון קרישמע. על אויביכם אין אלו אחיכם זיי זענען נישט ענקערע ברידערס, שאם תפלו בידם אויב עטס וועטס אריינפאלן אין זייער הענט אינם מרחמים עליכם וועלן זיי זיך בכלל נישט דערבארעמען אויף ענק. אין זו כמלחמת יהודה עם ישראל, דאס איז נישט אזוי ווי די מלחמה וואס יהודה און בנימין האבן זיך געשלאגן מיט עשרת השבטים, שנאמר, ס'שטייט דארטן אז נאכדעם וואס עשרת השבטים האבן באזיגט די שבט יהודה און בנימין, האבן זיי גענומען פון זיי שווערע צענדליגער טויזנטער

וינהלום בחמורים לכל כושל, די אלע שוואכלינגען, האבן זיי ארויפגעזעצט אויף אייזלען און זיי געפירט, ויביאום און זיי האבן זיי געברענגט יריחו, צו דער שטאט יריחו, עיר התמרים, די שטאט פון די טייטלביימער אצל אחיהם צו זייערע ברידער די בני יהודה, וישובו שומרון און נאכדעם האבן זיי זיך צוריקגעקערט צו זייער הויפט שטאט שומרון. אבער יעצט ווען אידן גייען ארויס אין א מלחמה אקעגן די גוים, גייט עס נישט אזא מין מלחמה ווי מ'עט ענק נאך ארויסהעלפן נאכדעם די אלע קריגס געפאנגענע אלא נאר על אויביכם אתם הולכים עטס גייטס אויף ענקערע פיינט לפיכך התחזקו למלחמה ער האט זיי געדארפט אריינגעבן שטארקע חיזוק ווערטער זיך צו שטארקן אין די מלחמה ווייל ס'איז נישטא קיין שום אנדערע אויסוועג וואס האבן פריער געשמועסט ס'איז אדער הרג'סטו יענעם אדער וועסטו ווערן געהארגעט אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו ארבע אזהרות ס'דא פיר ווארענונגען אין דעם פסוק כנגד ארבעה דברים שמלכי האומות עושים, די גוים האבן געהאט פיר זאכן וואס זיי פלעגן טון ביי מלחמות צו דערשרעקן דעם שונא, די ערשטע זאך מגיפין בתריסיהם, זיי האבן צוזאמגעהאקט זייערע פאנצערס כדי להקישן זה לזה, זיי צוזאמצוקלאפן איינס צו די אנדערע כדי להשמיע קול, צו מאכן א גרויסע גערודער, שיחפזו אדער שיפחדו אלו שכנגדם, די אלע קעגן זיי זאלן מורא האבן וינוסו און אנטלויפן, די צווייטע זאך וואס זיי טוען איז ורומסים בסוסים, זיי טוען מאכן אז די פערד זאלן גאלאפירן, ומצהילין אותם, זיי מאכן אז די פערד זאלן שרייען, און אזוי פון די קול וואס קומט פון די פיס טריט פון די פערד, להשמיע קול שעטת פרסות סוסיהם, ס'זאל לאזן הערן א שטארקע קול פון די פיס טריט פון די פערד און מ'זאל זיך דורך דעם דערשרעקן. די דריטע זאך איז וצווחין בקולם, מיט זייער אייגענע קול טוען זיי שרייען, און די פערטע זאך איז ותוקעין בשופרות ומיני משמיעי קול, זיי האבן פארשידענע שופרות און טראמפייטערס מיט וואס זיי שאלן.

פסוק ד' כי ה' אלקיכם ווייל דער אייבערשטער ענקער באשעפער ההולך עמכם וואס ער גייט מיט ענק, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ער איז דער וואס גייט מיט ענק צו מלחמה האלטן פאר ענקערטוועגן מיט ענקערע פיינט, ענק צו העלפן. דער פסוק זאגט דא צוויי הבטחות, להילחם לכם עם אויביכם, אז דער שונא וועט פאלן, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, ס'וועט נישט בלייבן פון זיי גארנישט, און אויך להושיע אתכם דער אייבערשטער קומט ענק העלפן, ווייל געווענליך ביי א מלחמה פאלן שטיקער אפילו פון די באזיגער, אבער דא ווען די אידן גייען ארויס אין א מלחמה וועט דער אייבערשטער זיי העלפן אז קיין איינער פון די אידן וועט נישט געהארגעט ווערן אין די מלחמה, אלע וועלן צוריק קומען גאנצערהייט, זאגט רש"י, כי ה' אלוקיכם, הם באים בנצחונו של בשר ודם, זיי קומען מיט א פארזיכערונג אויף די שטארקייט און די זיג פון א בשר ודם, ואתם באים בנצחונו של מקום עטס קומטס מיט די זיג פונעם אייבערשטן, פלישתים באו בנצחונו של גלית, גלית איז געווען א ריז, א שטארקער, און זיי האבן זיך אויף אים פארזיכערט, מה היה סופו, נפל, ער איז געפאלן, ונפלו עמו און די גאנצע פאלק איז געפאלן מיט אים. ההולך עמכם, זה מחנה הארון, די ארון מיט די שברי לוחות איז דאך מיטגעגאנגען ביי די מלחמות, די כהנים האבן עס געטראגן, און וויבאלד דער אייבערשטער גייט מיט ענק, האט עטס נישט וואס מורא צו האבן. פסוק ה', ביז יעצט האט גערעדט דער כהן המשיח, און דער כהן המשיח אליין האט עס אויך איבערגעזאגט פאר די אידן, דאס זענען אזעלכע ווערטער וואס דארפן קומען פונעם כהן משיח דער עובד השם, וואס ער קען מבטיח זיין פאר די אידן די גרויסע הבטחה אז דער שונא וועט פאלן און זיי וועט גארנישט פאסירן. און ער איז דער וואס דארף זיי אריינגעבן א חיזוק, ווען זיי הערן עס פון אים אליין איז עס די שטערקסטע חיזוק. פון דא און ווייטער האט דער כהן טאקע געזאגט, ער דארף געבן די רשות פאר די געוויסע מענטשן אהיימצוגיין פונעם פראנט, אבער ער דארף זיך נישט מטריח זיין און מאכן זיכער אז יעדער האט עס געהערט, די שוטרים האבן דאס איבערגעזאגט פארן פאלק. ודברו השוטרים אל העם לאמור, די שוטרים האבן גערעדט צום פאלק אזוי צו זאגן, זיי האבן איבערגעזאגט די ווערטער פונעם כהן משוח מלחמה, דער רמב"ן זאגט אז דווקא זיי האבן דאס געדארפט זאגן, ווייל דא שטייט דאך פן ימות במלחמה, וואס דאס וואלט געווען א שטיקל סתירה מיט דאס וואס דער כהן משיח האט פריער געזאגט להושיע אתכם אז ס'גייט נישט קיינער פאלן ביי די מלחמה, יעדע איד וועט בלייבן לעבן, עס וואלט אויסגעקוקט א שטיקל קאנטראסט, דא זאגט ער אז קיינער וועט נישט שטארבן און דא איז דא א חשש אז מען וועט יא שטארבן, איז דער כהן ער האט גערעדט וואס דער אייבערשטער האט מבטיח געווען אז עס וועט גארנישט שלעכטס פאסירן, די שוטרים זיי האבן גערעדט מער דרך הטבע'דיג אז ביי יעדע מלחמה איז דאך דא קריגס געפאלענע ממילא דארף מען טון די מערסטע וואס מען קען אז די אלע וואס זייער קאפ איז נישט ביי די מלחמה, די אלע וואס די מזל איז זייער שוואך, זאלן זיי אהיים גיין און נישט אנמאכן דא קיין הריגות, ווייל מיט יעדער געפאלענער וועט אפגעווייכט ווערן די מאראל, ס'וועט אפגעשוואכט ווערן די הארץ פונעם פאלק, די איבריגע סאלדאטן וועלן אויך וועלן אנטלויפן. האט ער געזאגט אזוי. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ווער איז דער מענטש וואס ער האט זיך געבויט א נייע הויז און האט עס נאכנישט באנייט, האט עס נאכנישט מחנך געווען, האט זיך נאכנישט אריינגעצויגן דערין, ילך, זאל ער גיין, וישב לביתו און זיך צוריקקערן צו זיין הויז, פן ימות במלחמה ווייל איך האב מורא אפשר וועט ער שטארבן אין די מלחמה, ואיש אחר יחנכנו און א צווייטער מענטש וועט דאס מחנך זיין, און דאס איז א געוואלדיגע עגמת נפש פאר א מענטש און פאר זיין משפחה אז ער האט זיך אנגעפלאגט צו בויען א הויז, און ער האט נישט זוכה געווען דאס צו באנייען, א פרעמדער מענטש וועט עס באנייען, און דורך דעם וואס דער מענטש וועט א גאנצע צייט טראכטן פון די זאך אז ס'קען זיין ער וועט פאלן ביי די מלחמה און א צווייטער וועט עס באנייען, דאס שוואכט אים אינגאנצן אפ, און אז ער ווערט אפגעשוואכט וועט ער פארלירן זיין מזל און וועט קענען אומגעברענגט ווערן דורכ'ן שונא. אויכעט ווי דער אבן עזרא זאגט, זיין קאפ איז נישט ביי די מלחמה, זיין קאפ איז ביי זיין הויז, ער וויל א גאנצע צייט אהין לויפן, און אז ער וועט אנטלויפן וועלן אלע מיטלויפן מיט אים, זאל ער זיך יעצט צוריק קערן. זאגט רשי ולא חנכו מיינט לא דר בו ער האט נאכנישט געוואוינט אין דעם חינוך איז א לשון התחלה, ואיש אחר יחנכנו ודבר של עגמת נפש הוא זה, ס'איז א שטארקע עגמת נפש פאר א מענטש אז עס פאסירט אזא מין זאך, און דורך דעם וואס ער טראכט אזויפיל דערפון וועט ער טאקע ווערן אפגעשוואכט און אומקומען אין די מלחמה. פסוק ו' ומי האיש און ווער איז דער מענטש אשר נטע כרם ס'האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן ולא חללו, ער האט עס נאכנישט פארשוועכט, ער האט עס נאכנישט אויפגעטוישט אין די פערדע יאר אויף געלט, צו קענען עסן אינדרויסן פון ירושלים. נאך א פשט שטייט אין אבן עזרא, רמב"ן, אז די סדר פלעגט זיין אין די פערדע יאר, מען האט זיך געפרייט ס'איז ארויסגעקומען די פרישע טרויבעלעך, און וואס מען קען שוין עסן, פלעגט מען מאכן טענץ, און מען האט געזונגען און געטאנצן אין די פעלד, מען האט זיך זייער געפריידט, אויב ער האט עס נאכנישט געטון וועט ער זיין זייער פארקלעמט, ילך זאל ער גיין וישב לביתו און ער זאל זיך צוריק קערן צו זיין הויז פן ימות במלחמה טאמער וועט ער שטארבן אין די מלחמה ואיש אחר יחללנו און א צווייטער מענטש וועט עס אויפטוישן. זאגט רשי ולא חללו, לא פדאו האט עס נישט אויסגעלייזט בשנה הרביעית אין די פערדע יאר, שהפירות טעונין לאכלם בירושלים וואס די פערדע יאר דארף מען די פירות ארויפטראגן און עסן קיין ירושלים, או לחללן בדמים אדער טוישט מען עס אויס אויף געלט, און די געלט עסט מען שפעטער אין ירושלים, ולאכול הדמים בירושלים, מען קויפט אין די געלט זאכן און מען עסט עס אין ירושלים.

ער גייט אהיים און ער קומט צוריק צו די מלחמה, ער ברענגט עסן וכדומה, ער העלפט ארויס פאר די אנשי המלחמה. דער משך חכמה טייטשט ילך ער זאל יעצט אוועקגיין, ווייל שפעטער וישוב לביתו ער זאל קענען נאך נאך די מלחמה אנקומען צו זיך אהיים, ער זאל נישט פאלן ביי די מלחמה. פסוק ח', ויספו השוטרים לדבר אל העם, די שוטרים זאלן פארמערן צו רעדן צום פאלק אייגענע ווערטער, דא זאגן זיי שוין נישט איבער וואס דער משוח מלחמה האט געזאגט, נאר וואס זיי אליין זאגן, דא קומט אזעלכע ווערטער וואס ס'פאסט נישט אז ס'זאל געזאגט ווערן דורכן משוח מלחמה, דער משוח מלחמה האט דאך געזאגט א הבטחה אז יעדער איד וועט עס איבערלעבן, ממילא איז נישט שייך אפילו ס'זאל זיין א איש הירא ורך הלבב, א מענטש וואס האט מורא אז דער אייבערשטער זאגט צו אז ס'גייט גארנישט פאסירן, טאר מען נישט מורא האבן, ממילא האט דער כהן דאס נישט געזאגט, און די זעלבע זאך לויט די אנדערע פשט אז ירא ורך הלבב מיינט מעבירות שבידו איז דאס אויך א געוואלדיגע קיטרוג אויב די כהן זאל זאגן אזא מין באגריף אז ס'איז דא צווישן די אידן בעלי עבירות און ס'פאסט אפילו נישט פארן כהן צו טראכטן אז ס'איז דא צווישן אידישע קינדער אזעלכע סארט מענטשן וואס האבן עבירות ביי זיך ממילא דאס איז געווען ווערטער וואס די שוטרים אליין האבן געזאגט ואמרו האבן זיי געזאגט מי האיש הירא ורך הלבב ווער איז דער מענטש וואס ער האט מורא, ער האט א ווייך הארץ, ילך וישב לביתו ער זאל זיך אויך גיין צוריקקערן אהיים, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו ער זאל נישט מאכן צוגיין די הארץ פון זיינע ברידער אזוי ווי זיין הארץ. זאגט רש"י ויספו השוטרים, למה נאמר כאן ויספו, ווייל מוסיפין זה על דברי כהן, דאס לייגן זיי אליין צו אויף די ווערטער פונעם כהן, שהכהן מדבר ומשמיע מן שמע ישראל עד להושיע אתכם, דער כהן האט אליינס גערעדט און איבערגעזאגט אויכעט פאר די אידן, פון שמע ישראל ביז להושיע אתכם. און מי האיש, די ערשטע, ושני ושלישי, כהן מדבר ושוטר משמיע, דאס האט דער כהן געזאגט, ער דארף דאך געבן די רשות, און אויכעט, דער שוטר האט עס איבערגעזאגט און געלאזט הערן פאר יעדן איינעם. וזה, די לעצטע חלק דא, פסוק ח', שוטר מדבר ושוטר משמיע, דאס האט דער שוטר אליין גערעדט און אליינס איבערגעזאגט, עס האט גארנישט געהאט מיט'ן כהן משוח. הירא ורך הלבב זאגט רש"י רבי עקיבא אומר כמשמעו, אזוי ווי די פשוט'ע פשט א מענטש וואס ער האט מורא, דאס איז די פשט פון הירא שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה, ער קען נישט שטיין אין די קניפן פון די מלחמה, רש"י זאגט אין מסכת סוטה אז מען פלעגט זיך צאמקוועטשן איינער מיטן אנדערן כדי די שונא זאל נישט קענען דורכברעכן די רייעס, ולראות חרב שלופה ער קען נישט זען א אויסגעשטרעקטע שווערד דאס גייט ארויף אויף א רך הלבב, א מענטש וואס ער האט א ווייעך הארץ ער קען נישט צוקוקן קיין בלוט פארגיסונגען, און די סיבה פארוואס ער דארף זיך צוריקקערן זאגט דער רמב"ן וויבאלד ער האט נישט די ריכטיגע בטחון און אפילו נאכדעם וואס דער כהן זאגט שוין צו אז ס'גייט גארנישט פאסירן האט ער נאך אלץ מורא פאר אזא איינעם וועט נישט פאסירן די ניסים און דערפאר זאל ער זיך טאקע אויסדרייען און אהיים גיין רבי יוסי הגלילי אומר ס'מיינט הירא מעבירות שבידו ער האט מורא פון די עבירות וואס ער האט און ווי דער אור החיים הקדוש זאגט אפילו ער ווייסט נישט ביי זיך אז ער זאל האבן געטון עפעס אן עבירה, אבער אויב ער שפירט אז ער האט מורא, זאל ער וויסן אז פחדו בציון חטאים, די עבירה וואס ער האט ביי זיך, דאס ברענגט אים צו מורא האבן, אפילו אויף אזעלכע קליינטשיגע עבירה'לעך ווי אויסרעדן צווישן איין תפילין און די אנדערע, צווישן ישתבח און יוצר, איז גענוג א הארבע עבירה, אז ווען מען גייט אין מלחמה און מען דארף צוקומען צו אסאך ניסים, זאל מען ציטערן, און פאר אזא מין מענטש וועט שוין נישט פאסירן קיין ניסים זאל ער טאקע זיך אויסדרייען און אהיים גיין, ולכך תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואישה, פארדעם האט די תורה געזאגט אז ווער עס האט א נייע הויז, א נייע וויינגארטן, און א נייע פרוי, זאל זיך אויך אויסדרייען און אהיים גיין, לכסות, דאס גאנצע ציל איז נאר געווען צו פארדעקן על החוזרים בשביל עבירות שבידם, אויף די וואס קערן זיך צוריק צוליב די עבירות, שלא יבינו שהם בעלי עבירה, מ'זאל נישט פארשטיין אז זיי זענען בעלי עבירה, והרואהו חוזר, ווער ס'זעהט ווי ער גייט צוריק, אומר, וועט זאגן שמא בנה בית, אפשר האט ער געבויט א נייע הויז, או נטע כרם, אפשר האט ער איינגעפלאנצט א וויינגארטן, או ארס אשה, האט מקדש געווען א פרוי, כדי צו פארדעקן אויף די זינדיגע, האט די תורה געזאגט אז אויך ווער ס'האט א נייע הויז, א נייע וויינגארטן, א נייע פרוי, זאל זיך אויסדרייען און אהיימגיין מ'זאל עס קענען תולה זיין אין זיי. און לויט דעם איז טאקע די פשט פן ימות במלחמה ווי רשי האט אויבן געזאגט, טאמער ער וועט נישט פאלגן וועט ער שטארבן ביי די מלחמה, אבער נישט דאס אליין אז מען האט זיך געבויט א נייע הויז קען צוברענגען אז מען זאל שטארבן אין די מלחמה, ס'איז נישט עפעס א אפגעשוואכטע מזל או כדומה אדער אז די קאפ איז נישט ביי די מלחמה, ס'איז פשוט די תורה האט עס פארלאנגט כדי צו געבן א געלעגנהייט פאר בעלי עבירה זיך צוריקצודרייען אן ווערן פארשעמט. פסוק ט' והיה און עס וועט זיין ככלות השוטרים לדבר אל העם, ווען די שוטרים וועלן ענדיגן צו רעדן צום פאלק, ופקדו שרי צבאות בראש העם, דעמאלט זאל מען שטעלן די הערן פון די מיליטערן ביים שפיץ פונעם פאלק. זאגט רש"י, שרי צבאות, ס'קען נישט מיינען די גענערעלער אז יעצט הערשט איז מען מסדר ווער ס'זאל גיין פון פארנט, ווייל ס'איז שוין זייער שפעט מ'האלט דאך שוין ממש ביי די מלחמה, ס'איז שוין זיכער מסודר געווען פון פריער. לערנט רש"י פון חזל שמעמידין זקפין מלפניהם, ס'מיינט אז מ'נעמט ספעציעלע געשולטע גיבורים וואס זיי זאלן שטיין פארנט פונעם פאלק, און ווער ס'פאלט אראפ זאלן זיי אויפהייבן און מחזק זיין ער זאל ווייטער אנגיין און נישט אנטלויפן,

קערט ענק צוריק צו די מלחמה, אנטלויפטס נישט, שתחילת נפילה ניסה, אז מען הייבט אן צו אנטלויפן איז דאס די אנהייב פון די נפילה, די גאנצע פאלק העט האבן א מפלה טאמער מען אנטלויפט. ממילא דאס איז די פשט לויט רש"י, ופקדו שרי צבאות בראש העם, ביי די פאדערשטע עק האט מען געשטעלט שטארקע מענטשן אויפצוהייבן און מחזק זיין, און פון אונטן האט מען געשטעלט מענטשן וואס זאלן שמייסן שטיקער ווער ס'דערווייגט זיך צו אנטלויפן אינמיטן די מלחמה. די רמבן לערנט, ופקדו שרי צבאות בראש העם, גייט יא ארויף, אויף גענעראלן, אזוי ווי די סדר פון א געווענליכע מלחמה, וואס מען שטעלט א גענעראל וואס ער זאל פירן די מלחמה, אזוי האט מען געדארפט טון אויכעט ווען די אידן זענען געגאנגען אין מלחמה אקעגן די אומות העולם, כאטשיג אלעס איז צוגעגאנגען בדרך נס, אבער מען דארף אהערשטעלן א פנים כאילו עס איז א געווענליכע מלחמה, אויסערארדנטליכע ניסים פאסירט נישט יעדן טאג, נאר ווען ס'איז נישט דא קיין אויסוועג, אדער ווען מ'דארף אמאל ווייזן פארן פאר די וועלט אז ס'איז דא א באשעפער, אזוי ווי מ'האט געטון ביי קריעת ים סוף, אבער סתם אזוי האט עס א פנים ווי א געווענליכע מלחמה מיט גענעראלן און אפיצירן, און אזוי קען מען באזיגן, אוודאי גייט אלעס צו בדרך נס, אבער ס'מוז האבן דעם אנשטעל פון א דרך הטבע'דיגע מלחמה. און פארוואס טאקע האט מען געדארפט ווארטן ביז יעצט צו ממנה זיין די אלע גענעראלן, זאגט די ספורנו זייער פשוט, ווייל ס'קען אמאל זיין אז א גענעראל איז א פרישער חתן און ער וועט זיך דארפן צוריקקערן מערכי המלחמה, און אויב דער גענעראל גייט אוועק פאלט דאך די מאראל ביי די איבעריגע פון זיין אפטיילונג, ממילא האט מען בכלל נישט אויסגעשטעלט די גענערעלער און די אפיצירן ביז נאכדעם וואס מען האט שוין געוואוסט ווער ס'בלייבט און ווער נישט. די פנים יפות זאגט, ביי די מלחמות זענען אלעס געווען אויסגעשטעלט לויט שרי אלפים און שרי מאות, ער ברענגט א ראיה פון א פסוק ביי דוד המלך, און מען קען דאך נישט וויסן וויפיל הונדערטער און וויפיל טויזנטער מענטשן ס'איז דא נאר נאכדעם וואס אלע וואס דארפן זיך צוריק דרייען וועלן שוין האבן אוועק געגאנגען, ממילא נאר נאכדעם וואס אלע וואס דארפן אוועק גיין זענען שוין אוועק געגאנגען און די וואס גייען אין מלחמה בלייבן יעצט דא, דעמאלטס גייט מען און מען מאכט א חשבון וויפיל זענען דא און לויט דעם קען מען ממנה זיין די שרי צבאות.

אייננעמען נאך שטחים, אבער נישט פון א מלחמת מצוה פון אייננעמען ארץ ישראל די ערשטע מאל, כמו שמפורש בענין ווי שטייט קלאר ארויס שפעטער אין פסוק כן תעשה לכל הערים הרחוקות מען רעדט דא פון ווייטע שטעט. שיטת רשי איז אז די גאנצע פרשה דא איז נאר במלחמת הרשות, אבער ביי מלחמת מצוה טוט מען בכלל נישט קורא זיין לשלום, דער רמב ם לערנט אז אויכעט ביי די מלחמה קעגן די זיבן פעלקער דארף מען אנהייבן רופן צו פרידן, דאס וואס חזל זאגן במלחמת הרשות הכתוב מדבר גייט ארויף נאר אויף די חלק וואו ס'שטייט שפעטער אז מען דארף לאזן לעבן די פרויען מיט די קינדער, דאס איז נאר ביי אנדערע פעלקער און נישט ביי די ז' אומות. פסוק י א, והיה און עס וועט זיין אם שלום תענך, טאמער זי וועט דיך ענטפערן מיט פרידן, ופתחה לך, זי וועט עפענען אירע טויערן דיך אריינלאזן, והיה כל העם הנמצא בה, וועט זיין דאס גאנצע פאלק וואס געפינט זיך אין איר, יהיו לך למס, זיי וועלן זיין צו דיר פאר א שטייער, ועבדוך, און זיי וועלן דיך דינען. זאגט רש י כל העם הנמצא בה, דער כל קומט מרבה זיין, אפילו אתה מוצא בה משבעה אומות, אפילו דו טרעפסט אין דעם ווייטן לאנד איינער פון די זיבן פעלקער שנצטוית להחרימם, וואס דו ביסט באפוילן געווארן זיי צו פארלענדן אינגאנצן, אתה רשאי לקיימם דו מעגסט זיי לאזן ביים לעבן. למס ועבדוך עד שיקבלו עליהם מסים ושעבוד זיי מוזן אננעמען אויף זיך צוויי זאכן, סיי צו באצאלן שטייערן, אדער זיך אליינס איבערצוגעבן צו העלפן אויפבויען דעם קעניג'ס פאלאץ און די מויער און בויען דעם בית המקדש, און סיי געלט זאכן. ושעבוד דאס איז שוין א צווייטע זאך אז זיי דארפן זיין משועבד פאר אידישע קינדער, דער רמב ם זאגט, אז זיי דארפן זיין נכנע פאר די אידן, קיינמאל נישט האבן קיין הערשאפט איבער די אידן, קיין שום מין שררה, די אידן דארפן הערשן אויף זיי. דער רמבן זאגט אז יעדער איד זאל קענען צוגיין צו א גוי פון דעם פאלק און אים זאגן איך וויל דו זאלסט קומען ארבעטן ביי מיר, זאלסט האקן מיין האלץ, זאלסט שעפן מיין וואסער, כ'וועל דיר באצאלן, כ'וועל דיר צואווארפן, אבער זיי מוזן זיין גרייט צו ארבעטן פאר אידישע קינדער. פסוק י ב, ואם לא תשלים עמך, טאמער זי וועט נישט שלום מאכן מיט דיר, ועשתה עמך מלחמה, זאג איך דיר, זי גייט מאכן מיט דיר א מלחמה, און דערפאר וצרת עליה זאלסטו באלאגערן אויף איר און איר פייניגן. זאגט רש י, ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה, הכתוב מבשרך, שאם לא תשלים עמך, טאמער זי מאכט נישט שלום מיט דיר, סופה להילחם בך, אם תניחנה ותלך, אז דו וועסט איר אפלאזן און זיך ווייטער גיין, וועט זי מאכן מיט דיר א מלחמה.

זאגט רש י ונתנה ה' אלקיך בידך, אם עשית כל האמור בענין, טאמער דו האסט געטון אלעס אזוי ווי עס שטייט ביז אהער, סוף שה' נותנה בידך וועט די סוף זיין אז דער אייבערשטער וועט איר איבערגעבן אין דיינע הענט. פסוק י ד, רק הנשים נאר די פרויען, והטף אדער די קינדער, והבהמה, וכל אשר יהיה בעיר און אלעס וואס וועט זיין אין דעם שטאט כל שללה איר גאנצע רויב תבוז לך קענסטו איר רויבן צו דיר, ואכלת און דו וועסט עסן את שלל אויביך די רויב פון דיין פיינט אשר נתן ה' אלקיך לך וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער האט דיר געגעבן. זאגט רש י והטף אף טף של זכרים, אפילו קליינע יונגלעך מעג מען אויכעט לאזן לעבן. אה, ומה אני מקיים והכית את כל זכורה וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק אז מען דארף הרג'ענען אלע זכרים, דאס איז נאר בגדולים, ערוואקסענע. און כל זכורה קומט מרבה זיין אפילו זכרים וואס זענען נישט ארויסגעקומען אין מלחמה, אויב זיי זענען ערוואקסענע זכרים דארף מען זיי הרג'ענען. טף קען אבער נישט מיינען נאר יונגע מיידלעך, ווייל ס'שטייט דאך שוין אז מ'דארף לאזן לעבן די ערוואקסענע נשים, כל שכן די יונגערע מיידלעך, מה דאך ביי מלחמת מדיין ווי מ'האט געהארגעט די ערוואקסענע נשים האט מען אבער איבערגעלאזט די גאר יונגע, כל שכן דא ווי מ'לאזט ביים לעבן די ערוואקסענע נשים איז זיכער אז מ'דארף לאזן די יונגערע נשים ביים לעבן, וואס קומט די פסוק זאגן והטף אז אפילו קליינע זכרים דארף מען אויכעט לאזן לעבן. פסוק ט ו, כן תעשה אזוי זאלסטו טון לכל הערים צו אלע שטעט הרחוקות ממך מאוד וואס זיי זענען זייער ווייט פון דיר, אשר לא מערי הגוים האלה הנה וואס זיי זענען נישט פון די שטעט פון די פעלקער, די זיבן פעלקער וואס וואוינען אין ארץ כנען, די ווייטע שטעט האב איך נישט מורא אז דו וועסט זיך אפלערנען פון זייערע שלעכטע מעשים, און פאר דעם איז גענוג אז זיי זאלן זיך מכניע זיין און צאלן פאר דיר שטייער און זיין משועבד צו דיר, און דו מוזט זיי נישט אויסהרג'ענען. פסוק ט ז רק נאר מערי העמים האלה, פון די שטעט פון די פעלקער אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער גיבט פאר דיר אן ארבטייל לא תחיה כל נשמה טארסטו נישט לאזן לעבן קיין שום נשמה, נישט קיין פרוי נישט קיין קינד, דארפסט יעדן איינעם אויסהארגענען, די בהמות מעג מען לאזן לעבן, אבער די מענטשן דארף מען אינגאנצן הארגענען. פסוק י ז כי החרם תחרימם דו מוזט זיי אינגאנצן פארוויסטן, החתי והאמורי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי רעכנט ער אויס זעקס פון די זיבן פעלקער, די גרגשי האט ער נישט אויסגערעכנט ווייל דאס איז געווען די קלענסטע פון צווישן זיי זאגט דער אבן עזרא, און חזל זאגן אז דער גרגשי האט זיך אויפגעהויבן נאך פאר די אידן זענען אריינגעקומען און האט זיך אפגעטראגן פון דארטן, אבער ער איז אים יא מרמז, כאשר צוך ה' אלוקיך אזוי ווי דער אייבערשטער דיין באשעפער האט דיך באפוילן, זאגט רש י כאשר צוך לרבות את הגרגשי, גרגשי איז אויך אין כלל פון דעם מצוה, טאמער ס'מאכט זיך מענטשן פון גרגשי וואס זיי געפינען זיך יא אין ארץ ישראל, דארף מען זיי פונקט אזוי פארלענדן און אויס'הרג'ענען אינגאנצן, פסוק י ח, וואס איז די סיבה פארוואס מ'דארף יעדן מענטש פון זיי הרג'ענען, און מ'טאר זיי נישט לאזן ביים לעבן, למען אשר לא ילמדו אתכם, כדי זיי זאלן ענק נישט אויסלערנען לעשות צו מאכן ככל תועבותם אזוי ווי אלע זייערע אומווירדיגקייטן אשר עשו לאלהיהם וואס זיי האבן געטון פאר זייערע עבודה זרות, וחטאתם לה' אלוקיכם, זיי וועלן ענק זאגן, ביי אונזערע עבודה זרות פלעגט מען טון אזוי און אזוי, און עטס וועט זאגן, דו ווייסט וואס, ס'איז טאקע א אינטערעסאנטע עבודה, אפשר זאל מען דאס נאכטון ביי אונזערע עבודת הבורא להבדיל, און דו וועסט נעמען דיינע זין און דיינע טעכטער אדורכפירן אין פייער פאר'ן אייבערשטנ'ס וועגן ווייל די גוים טוען אזוי פאר זייערע עבודה זרות, אבער דאס וועט זיין גערעכנט פאר א זינד פאר דיין באשעפער ווייל דער אייבערשטער האט דיר קלאר אנגעזאגט אז דו טארסט נישט נאכמאכן וויאזוי די גוים האבן געמאכט פאר זייערע עבודה זרות, אזוי שמועסט אויס דער רמבן אז דער פסוק רעדט נישט פון גיין דינען עבודה זרה, אין אנדערע פרשיות איז געשטאנען אז די סיבה פארוואס מען דארף אויסהרג'נען די פעלקער און זיי נישט לאזן וואוינען אין ארץ ישראל ווייל מען קען זיך אפלערנען פון זיי צו דינען עבודה זרה, דאס איז ווען מען רעדט פון א גאנצע פאלק וואס זיי זענען אסאך מענטשן און מען קען זיך קומען אפלערנען פון זיי, דא רעדט מען אז אפילו די איינצעלע יחידים וואס זיי וועלן זיין משועבד פאר דיר, זיי וועלן זיין פארקנעכטעט פאר דיר, אבער זיי וועלן דיר קומען מציע זיין און זאגן, ביי אונזער עבודה זרה פלעגט מען טון אזוי און אזוי, קענסט נעמען דעם געדאנק און דאס נוצן ביי דיין עבודת הבורא, זאגט די פסוק דו טארסט דאס נישט טון, זאגט רש י למען אשר לא ילמדו, הא אבער אם עשו תשובה, ומתגיירין, טאמער זיי האבן אלע תשובה געטוהן און זענען זיך אינגאנצען מגייר אתה רשאי לקבלם, מעגסטו זיי יא אננעמען. פסוק י ט, כי תצור אל עיר אז דו וועסט באלאגערן אויף א שטאט ימים רבים אסאך טעג להלחם עליה מלחמה צו האלטן אויף איר לתפשה איר צו כאפן און באצווינגען, לא תשחית את עצה, אפילו דו דארפסט האבן אסאך העלצער צו בויען די אלע באלאגערונגען און אריינשיסן זאכן אינעם שטאט, איבערן מויער, טאָרסטו נישט פאַרדאַרבן אירע העלצער, אירע ביימער, לנדוח עליו גרזן צו גיין פאַרוואַרפן אויף דעם אַ האַק, כי ממנו תאכל, ווייל פון דעם מעגסטו טאַקע עסן, ואותו לא תכרות, אָבער אים מעגסטו נישט אָפּשניידן, אָדער ווי דער רש בם לערנט פּשט, כי ממנו תאכל, לאָז איבער די ביימער זאָלן אַרויסגעבן פּירות שפּעטער, דו גייסט דאָך אייננעמען דעם שטאָט, דו גייסט דאָך דאַרפן צוקומען צו עסן די פרוכט דערפון, ממילא זאָלסטו עס נישט פאַרשניידן. כי האדם עץ השדה, איז דען ווי א מענטש, דער בוים פונעם פעלד לבא מפניך במצור, וואס א מענטש דארף טאקע ווערן באלאגערט און אונטערדרוקט דורך דיר, כדי אים מכניע צו זיין, אבער א בוים אויפן פעלד איז דאך נישט אזוי ווי א מענטש אין דעם הינזיכט, ממילא טארסטו אים נישט אפשניידן. דער אבן עזרא טייטשט, כי האדם עץ השדה, די ביימער געבן א חיות פארן מענטש, דער מענטש דארף צוקומען צו די פרוכט כדי זיך צו דערהאלטן ביים לעבן, ממילא טארסטו אים נישט אפשניידן כדי דורך דעם זאל די שטאט קענען ווערן איינגענומען דורך דיר. זאגט רש י ימים שניים, ווי עס שטייט א מיעוט פון ימים מיינט עס כאטשיג צוויי, רבים שלושה, רבים מיינט דאך א ריבוי אז אויסער די צוויי איז דא נאך טעג, מיינט עס כאטשיג דריי טעג, מכאן אמרו פון דא האבן חזל געזאגט, אין צרין על עיירות של גוים פחות משלושה ימים קודם לשבת, מען טאר נישט אנהייבן באלאגערן א שטאט פון די גוים ווייניגער ווי דריי טעג פאר שבת, ווייל איינמאל מען הייבט אן די באלאגערונג, מעג מען שוין ווייטער אנגיין מיט די מלחמה אום שבת אויכעט, ווי מען לערנט ארויס פון עד רדתה, ווילאנג זי ווערט נישט באזיגט און איינגענומען מעגסטו מלחמה האלטן, דארף מען אבער זען אז די באלאגערונג זאל זיך נישט אנהייבן צו נאנט צו שבת, וואס דעמאלטס איז א הכרח אז מען זאל מלחמה האלטן אום שבת אויכעט, כאטשיג דריי טעג פאר שבת אנהייבן די באלאגערונג, געבן דריי טעג צייט זיי זאלן זיך איבערשמועסן צווישן זיך צו זיי ווילן טאקע ארויסגיין אין מלחמה אדער נישט. און נאך דריי טעג האלט מען שוין אזוי ווי אינמיטן די מלחמה, און דעמאלטס מעג מען אנגיין שבת אויכעט. ולמד און ס'לערנט אונז אויכעט, שפותח בשלום, שניים או שלושה ימים, צוויי דריי טעג דארף מען אויסווארטן פאר מען הייבט אן באמבערדירן די שטאט, דארף מען קודם שיקן שלוחים, ווארטן צוויי דריי טעג אויף א ענפער צו זיי ווילן זיך אונטערגעבן אדער נישט, נאר נאכדעם וואס מען האט שוין באלאגערט די ימים רבים, דעמאלטס קען מען מאכן א מלחמה. וכן הוא אומר אזוי שטייט א פסוק וישב דוד בצקלג ימים שניים די מפרשים ווינדערן זיך וואס ער וויל דא מיט דעם פסוק און ס'דא וואס זאגן אז ער וויל דא פשוט ארויסברענגען אז צוויי טעג קען מען אויך אנרופן ימים און פארדעם האט ער פריער געזאגט אז ימים איז שניים און איך זאג נישט אז ס'וואלט דעמאלטס געדארפט שטיין יומיים ובמלחמת הרשות הכתוב מדבר, די פסוק רעדט דא אויכעט פון א מלחמת הרשות, ווי ס'שטייט דא להילחם עליה לתפשה, מען רעדט נישט דא פון מלחמה האלטן מיט די שטאט, כדי אויסצוהארגענען אלע מענטשן, פארוויסטן די שטעט, מען רעדט דא סתם פון באצווינגען זיי זאלן זיין משועבד פאר אונז און באצאלן שטייערן, און טאקע נאר ביים מלחמת הרשות דארף מען פותח זיין בשלום צוויי דריי טעג פריער. זאגט רש"י כי האדם עץ השדה, הרי כי משמש בלשון דילמא, איינע פון די פיר איבערטייטשן פון די ווארט כי איז דילמא, טאמער, שמא האדם עץ השדה, טאמער, ווי א מענטש איז דער בוים פונעם פעלד, להיכנס בתוך המצור מפניך, אז ער זאל אריינגיין אין דעם באלאגערונג פון פאר דיר, להתייסר געפייניגט צו ווערן ביסורי רעב וצמא, מיט יסורים פון הונגער און דורשט כאנשי העיר אזוי ווי די שטאט מענטשן, למה תשחיתנו, פארוואס זאלסטו אים פארדארבן? פסוק כ', רק עץ, נאר אזא מין בוים, אשר תדע, וואס דו ווייסט, כי לא עץ מאכל הוא, אז דאס איז נישט קיין בוים וואס געבט ארויס עסנווארג, אפילו עס איז אמאל געווען א גוטע בוים אבער עס האט שוין אפגעטרוקנט, אותו תשחית וכרת, אים מעגסטו יא פארדארבן און אפשניידן, ובנית מצור און בויען מיט דעם א באלאגערונג על העיר אויף דעם שטאט, אשר היא עושה עמך מלחמה וואס זי מאכט מיט דיר א מלחמה, עד רדתה ביז דו וועסט איר באצווינגען און דו וועסט איר באהערשן. זאגט רשי עד רדתה איז נישט קיין לשון פון נידערן, א שטאט איז נישט שייך זאל נידערן, נאר לשון רידוי, א לשון פון הערשן, שתהא כפופה לך זי זאל זיין אונטערגעווארפן צו דיר. קאפיטל כא פסוק א', לערנט מען דא די פרשה פון עגלה ערופה, און די המשך פון די פרשה מיט די פריערדיגע פרשה, זאגט די אבן עזרא, ווייל פריער האט מען גערעדט פון גיין אין מלחמה אקעגן, שונאים, און דא רעדט מען ווען א מענטש האט געהאט א פריוואטע מלחמה מיט זיין שונא, און ער האט אים אוועק געלייגט און מען ווייסט נישט ווער דער רוצח איז, דער כלי יקר זאגט אז דער המשך איז ווייל פריער האט מען געלערנט אז א פרוכט בוים טאר מען נישט אראפ שניידן, טאר אים נישט שטערן פון אנגיין ווייטער און ארויס געבן זיינע פירות, און דא זעט מען אויך אז וויבאלד מען האט גענומען דעם מענטש און מען האט אים אוועק געלייגט פריצייטיג, מען האט אים נישט געלאזט פראדוצירן ווייטער פירות תורה און מצוות, פאר דעם האט מען געדארפט ברענגען די עגלה ערופה, ווי ס'שטייט ווייטער אין רשי, דאס איז די המשך פון די צוויי פרשיות, זאגט די תורה, כי ימצא חלל, אז ס'וועט געפונען ווערן א געהארגעטער באדמה אין דעם לאנד אשר ה' אלוקיך נותן לך לרשתה וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער געבט דיר צו ארבן, נופל בשדה ער ליגט אויפן פעלד, לא נודע מי הכהו, ס'איז נישט באקאנט ווער ס'האט אים געשלאגן ווער ס'האט אים געהארגעט. חזל לערנען ארויס פון כי ימצא פרט למצוי. אז אויב ס'איז אין א גוי'אישע שטאט, א שטאט וואס רוב איינוואוינער זענען גוים, אדער א גרעניץ שטאט, א פלאץ ווי די גוים וואוינען נעבן דעם, דעמאלטס איז עס ליידער א שכיח'דיגע זאך, דעמאלטס גייט נישט אן די עגלה ערופה. פון באדמה לערנט מען ארויס, אז נאר אויב ס'איז אויף די אויבערפלאך פון די ערד, נישט אויב ס'איז באהאלטן, געווענליך א רוצח האט נישט קיין צייט צו באהאלטן דעם נרצח, ווייל ער יאגט זיך זייער צו אנטלויפן פון דארטן, ממילא איז א סימן אז דאס איז נישט געווען קיין מעשה רציחה, פון נופל לערנט מען ארויס אז נאר ווען ער ליגט און נישט ווען ער הענגט, ווייל א רוצח האט אויך נישט קיין צייט אויפצוהענגען אויף א בוים, ער האט מורא ער וויל אנטלויפן ווי שנעלער. פון בשדה לערנט מען ארויס אז נאר טאמער ס'ליגט אין פעלד און נישט טאמער ס'שווימט אויפן וואסער, ווייל אז ס'שווימט אויפן וואסער מוז נישט זיין אז ס'איז געווען דא די מעשה הרציחה, ס'קען זיין אז ס'איז אהער געשווימען פון א צווייטע פלאץ, ביי די אלע פעלער גייט נישט אן די מעשה פון עגלה ערופה. פסוק ב', ויצאו זאלן זיי ארויסגיין זקניך דיינע עלטסטע דיינע חכמים פון די סנהדרין גדולה, ושופטיך און דיינע ריכטער, ומדדו און זיי זאלן מעסטן אל הערים צו די שטעט אשר סביבות החלל וואס זענען ארום דעם געהארגעטן, זאגט רשי ויצאו זקניך, ס'שטייט נישט דא זקני העיר אזוי ווי אין די קומענדיגע פסוקים, דאס מיינט מיוחדים שבזקניך, די באקאנטע געאיינציגטע פון די זקנים אלו סנהדרי גדולה, דאס זענען פון די סנהדרין גדולה, ס'איז א מחלוקת התנאים וויפיל פון די סנהדרין גדולה דארפן קומען דא אפמעסטן, ומדדו זיי זאלן מעסטן ממקום שהחלל שוכב, פון די פלאץ ווי דער געהארגעטער ליגט, אל הערים אשר סביבות החלל לכל צד מען דארף מעסטן צו יעדע זייט לידע צו וויסן איזו קרובה וועלכע איז די נענסטע שטאט דאס איז נאר ווען מען ווייסט נישט וועלכע שטאט איז די נענסטע אויב מען ווייסט וועלכע שטאט ס'איז די נענסטע דארף מען נישט מעסטן צו אלע זייטן ארום ס'איז גענוג אז מען מעסט צו די נאנסטע שטאט אפילו מען ווייסט וועלכע ס'איז די נאנסטע דארף מען אויכעט מעסטן ווייל די מעשה המדידה דאס טוט אויף אז ס'זאל ווערן א פרסום יעדער ווייסט אז ס'איז געווען א טראסק די סנהדרי גדולה זענען אראפגעקומען און מען האט געמאסטן און דורך דעם הייבן מענטשן אן צו רעדן פון די מעשה וואס איז געשען, און מען הייבט אן מברר זיין, ווער איז געווען מיט אים, ווער האט אים לעצט געזען, אפשר קען מען געוואר ווערן ווער ס'האט אים געהארגעט, און אויכעט טאמער ס'איז געווען א מענטש וואס ער איז נעלם געווארן, ער איז אוועק געגאנגען פון שטוב און מען האט אים נישט געזען, ער איז נאכנישט צוריק געקומען, קומען זיינע קרובים און זיי דערקענען אים, אזוי ווערט די פרוי אויס עגונה, און די קינדער קענען אריין גיין אין זיינע פארמעגנס, מען קען עס ירש'נען, פארשידענע זאכן וואס מען טוט אויף מיט די טראסק, מיט די איבערקערעניש וואס מ'מאכט דא מיט די מעשה פון עגלה ערופה. פסוק ג', והיה זאל זיין אזוי, העיר הקרובה, די שטאט וואס איז די נענטסטע אל החלל צו דעם געהארגעטן, ולקחו זאלן זיי נעמען זקני העיר ההיא, די עלטסטע די בית דין פון יענעם שטאט עגלת בקר, א יונגע קאלב, אשר לא עבד בה, וואס איז נאך קיינמאל נישט געארבעט געווארן מיט איר, אשר לא משכה בעול, זי האט נאך קיינמאל נישט געשלעפט קיין יאך. פסוק ד, והורידו, זיי זאלן אראפנידערן זקני העיר ההיא, די זקנים פון יענעם שטאט, את העגלה דעם קעלבל, אל נחל איתן, וואס רשי לערנט אז דאס איז א טאל וואס איז זייער א הארטע מין ערד, אשר לא יעבד בו וואס מ'האט נאך קיינמאל נישט באארבעט דארט, מ'האט עס נאך קיינמאל נישט אויפגעאקערט ולא יזרע ס'איז נאך קיינמאל נישט געווארן איינגעפלאנצט, חזל זאגן אשר לא יעבד בו ולא יזרע מיינט אויף לעתיד, אז פון יעצט און ווייטער טאר מען דאס מער נישט אויפאקערן און אנזייען, ס'דארף בלייבן א ליידיגע פלאץ, און דאס איז. א רמז אז מען האט נישט געלאזט דעם מענטש אויפשטעלן ווייטער קינדער און טון תורה און מצוות, אזוי דארף די פלאץ בלייבן פוסט און וויסט, און דורך דעם וועלן מענטשן מער נזהר זיין אפצוהיטן די וועגן ס'זאל נישט פאסירן אזעלכע טראגעדיעס אין זייערע געגנטער, ווייל דורך דעם וועלן זיי פארלירן שטחים, זייערע נחל איתן'ס וועלן מוזן בלייבן אומבאארבעט, דער רמבם לערנט אז נחל איתן מיינט א טייך וואס שטראמט מיט א גרויסע פלייץ. וערפו שם את העגלה בנחל זיי זאלן אפהאקן דעם גענאק פון דעם קאלב דארט אין דעם טאל. זאגט רשי, די נחל איתן, קשה, א הארטע פלאץ שלא נעבד וואס איז נאכנישט באארבעט געווארן, וערפו מיינט קוצץ עורפו בקופיץ, ער האקט איבער איר גענאק מיט א גרויסן מעסער, אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער זאגט, תבוא עגלה בת שנתה זאל קומען די יונגע, קאלב וואס איז נאך אין די ערשטע יאר פון איר לעבן שלא עשתה פירות האט נאך נישט ארויסגעגעבן קיין קינדער, ותערף זאל זי ווערן אפגעהאקט במקום שאינו עושה פירות אויף אזא מין נחל איתן וואס האט נאך קיינמאל נישט ארויסגעגעבן קיין פירות, לכפר צו פארצייען על הריגתו של זה אויף דעם וואס מען האט געהארגעט דעם מענטש שלא הניחו לעשות פירות וואס מען האט אים נישט געלאזט ארויסגעגעבן קיין פיירות, פרעגט דארטן די גמרא צו מיינט דאס קינדער, אויב זאל דאס מיינען קינדער אז מען האט אים נישט געלאזט האבן קיין קינדער, דעמאלטס ביי א אלטע מענטש און ביי א סריס וואס איז נישט שייך די טעם וועט מען טאקע נישט ברענגען קיין עגלה ערופה, נאר די גמרא זאגט אז ס'מיינט תורה און מצוות מען האט אים נישט געלאזט מער טון מצוות און מעשים טובים. פסוק ה. ונגשו הכהנים בני לוי, עס דארפן זיך אויך דערנענטערן די כהנים וואס זיי שטאמען פון לוי, זיי דארפן קומען נאנט, ווייל זיי גייען שפעטער זאגן די כפר לעמך ישראל פון פסוק ח', כי בם בחר ה' אלקיך, וואס אין זיי האט דער אייבערשטער אויסגעקליבן לשרתו אים צו באדינען, טון די עבודה בבית המקדש ולברך בשם ה', צו בענטשן ברכת כהנים אין נאמען פונעם אייבערשטן, ועל פיהם און אויף זייער ווארט יהיה וועט זיין כל ריב, א יעדע קריגעריי, יעדע דין תורה, די כהנים פלעגן פסק'ענען וכל נגע, יעדע נגע האבן זיי געפסק'ענט צו ס'איז טמא צו ס'איז טהור. פסוק ו', וכל זקני העיר ההיא, און די אלע עלטסטע פון יענעם שטאט, הקרובים אל החלל, וואס זיי זענען די נענטסטע צום געהארגעטן, ירחצו את ידיהם זאלן זיך וואשן זייערע הענט על העגלה הערופה בנחל, אויף דעם קעלבל וואס איז געווארן איבערגעהאקט דעם גענאק, דארט אין דעם טאל, און זיי זענען מרמז מיט דעם אז פונקט ווי זיי האבן זיך געוואשן יעצט די הענט און ס'איז ריין, אזוי זענען זיי ריין פון יעדן שולד, זיי האבן גארנישט חוטא געווען דא, נישט צוליב זיי איז געקומען די פאסירונג. פסוק ז וענו ואמרו און זיי זאלן אנהייבן זאגן די עלטסטע ידינו אונזערע הענט לא שפכו האבן נישט פארגאסן את הדם הזה די בלוט ועינינו לא ראו און אונזערע אויגן האבן דאס נישט צוגעזען זאגט רש"י ידינו לא שפכו וכי עלתה על לב איז דען איינעם בייגעפאלן שזקני בית דין שופכי דמים הם קיינער האט זיי נישט חושד געווען אז זיי האבן עס געטון פארוואס זאגן זיי ידינו לא שפכו את הדם הזה אלא נאר די פשט איז אזוי לא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות, אונז האבן מיר אים נישט געזען און פארשיקט אן מיטגעבן קיין שפייז וואס דורך דעם איז ער געווען הונגעריג און האט געמוזט איבערפאלן מענטשן און דורך דעם האט מען אים געהארגעט, ובלא לויה אונז האבן מיר אויך נישט געזען אז ער זאל גיין אן קיין באגלייטונג, אונז האבן מיר אים נישט געזען גיין אליין און געלאזט ווייטער גיין, ווען אונז וואלט מיר אים געזען וואלט מיר אים געגעבן שפייז און וואלט מיר אים געגעבן א באגלייטער כדי עס זאל גארנישט פאסירן, אבער אזוי אונז האבן מיר גארנישט מיטגעהאלטן די גאנצע פרשה איז עס נישט אונזער שולד. דער אבן עזרא זאגט אז פאר דעם דארף דאס קומען פון די עלטסטע פון די נאנטסטע שטאט, ווייל ס'וואלט נישט פאסירט אזא שרעקליכע מעשה נעבן זייער שטאט ווען נישט וואס זיי אליינס זענען נכשל געווארן מיט פארשידענע ענדליכע קלענערע זאכן, קלענערע עבירות, ממילא דארפן זיי זיך ריינוואשן און זאגן דא ידינו לא שפכו את הדם הזה, אונז ווייסן מיר נישט וואס אונז האבן מיר חוטא געווען וואס דורך דעם איז געקומען אזא מין פאסירונג. פסוק ח', דאס האבן די כהנים שוין געזאגט, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה', פארציי פאר דיין פאלק ישראל וואס דו האסט אויסגעלייזט פון מצרים, פונקט אזוי ווי דו האסט דיך דערבארעמט אויף זיי און זיי אויסגעלייזט פון מצרים, זאלסט דיך אויך דערבארעמען אויף זיי און זיי אויסלייזן פון די עונש פון די שפיכות דם וואס איז דא פארגעקומען, ואל תתן דו זאלסט נישט געבן דם נקי, די פארגיסונג פון די אומשולדיגע בלוט, די עונש וואס דארף קומען אויף דעם זאלסטו נישט געבן בקרב עמך ישראל, צווישן דיין פאלק ישראל, ונכפר להם הדם, די רוח הקודש זאגט, אז ס'וועט פון יעצט און ווייטער פארצייט ווערן פאר זיי דאס בלוט, אויב זיי האבן געטון וואס זיי האבן געהאט צו טון, וועט דאך דורך דעם באקאנט ווערן ווער דער רוצח איז געווען, און מען וועט קענען טון מיט אים וואס מען דארף טון, און דורך דעם ווערט פארצייט פון זיי די עונש. אויף אומשולדיג בלוט וואס איז פארגאסן געווארן, זאגט רש"י והכהנים אומרים כפר לעמך ישראל, ונכפר להם הדם הכתוב מבשרם, דער פסוק זאגט זיי אן שמשעשו כן איינמאל זיי האבן אזוי געטון, יכופר להם העוון וועט שוין פארצייט ווערן פאר זיי די זינד, ווייל ביז יעצט איז דאך נישט באקאנט געווען ווער דער רוצח איז, איז עס געליגן אביסל אויף זייערע פלייצעס די שולד ווייל זיי האבן געדארפט זיך אריינלייגן מער מברר זיין, אבער יעצט אז זיי האבן געטון אלעס וואס זיי האבן געקענט טון, שטייט דאך אין תרגום יונתן אז נאכדעם וואס מען ענדיגט זאגן דאס, קומט ארויס פון די גוף פון די געהארגעטע עגלה קומט ארויס א גאנצע רייע מיט נמלים וואס זיי לויפן און זיי טרעפן דעם רוצח און מען פארהאלט אים ביז די בית דין קומט און זיי משפט'ן אים, רבינו בחיי זאגט אז ס'קומט ארויס א שלאנג און דאס טוט אליין הרג'נען דעם רוצח, ממילא וויבאלד זיי האבן אפגעטון וואס זיי האבן געקענט טון, ווערט פארצייט פאר זיי די שולד און זיי וועלן מער נישט ליידן דערוועגן. פסוק ט', ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, דו זאלסט אויסרוימען דעם וואס האט פארגאסן דעם אומשולדיג בלוט פון צווישן דיר, נאך א פשט, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, אז ווילאנג מען טרעפט נישט דעם רוצח, האלט די בלוט אינאיין קאכן, ס'וויל נישט איינשטילן, ס'פארלאנגט נקמה, אבער יעצט, ווען מען וועט טרעפן דעם רוצח און מען וועט אים נקמה נעמען פון אים, אדער ווען מען וועט טון די פרשה פון עגלה ערופה, מען וועט טון וואס מען האט געהאט צו טון כדי מברר צו זיין ווער דער רוצח איז געווען, מאכט אז די גאס זאל אנהייבן רעדן פון די פרשה, און אזוי וועט מען געוואר ווערן טאקע וואס האט דא פאסירט, מיט דעם וועסטו אוועקנעמען דעם דם הנקי מקרבך, ס'וועט ווערן איינגעזאפט אין דער ערד, ס'וועט מער נישט פאדערן קיין נקמה, כי תעשה הישר בעיני ה' ווען דו וועסט טון וואס איז ריכטיג אין די אויגן פונעם אייבערשטן, דו וועסט ליקווידירן דעם רוצח פון דער וועלט, וואס דאס איז די גלייכסטע זאך וואס דו קענסט טון. זאגט רש"י ואתה תבער מגיד דאס לערנט אונז, שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה, אויב נאכדעם וואס מען האט איבערגעהאקט די קאפ די גענאק פון דעם קעלבל האט מען געטראפן דעם רוצח, הרי זה יהרג דארף ער נאך אלץ געהארגעט ווערן דאס איז נישט געווען קיין כפרה פאר אים, ער דארף נאך באקומען זיין פארדינטע שטראף, והוא הישר בעיני השם און דאס איז וואס איז ריכטיג אין די אויגן פונעם אייבערשטן. רבינו בחיי טייטש, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך אין זכות פון דעם וואס מען וועט טון ווי די תורה פארלאנגט כי תעשה הישר בעיני השם מען וועט זיך אויפפירן ערליך און מען וועט טון אלעס וואס די תורה הייסט בפרט דא מיט די פרשה פון עגלה ערופה זאגט דער אייבערשטער צו אז ס'וועט דערנענטערט ווערן די ימות המשיח די טעג פונעם צוקונפט וואס דעמאלטס וועט זיין תבער הדם הנקי מקרבך ס'וועט נישט זיין מער קיין מלחמות און ס'וועט נישט זיין מער קיין רציחה יעדער וועט לעבן פרידליך איינער מיטן אנדערן.